א גוטן ערב שבת און א גוטן ערב יום טוב פסח. איך האלט אין איין ווארענען דעם עולם וועגן די טרייפענע פליישן און אלע אנדערע זאכן וואס ס'טויג נישט. יעצט, היינט איז געווען אין ארץ ישראל אין אלע צייטונגען אז אפאר מינוט פאר מען האט ארויסגעלאזט אויפן מארקעט אין ירושלים אייער, דארף דאך האבן פסח, אויף פסח דארף מען דאך האבן אסאך אייער, האט מען געכאפט צעליגע טויזענטער אייער וואס די אייער זענען מסוכן טאמער מען עסט צו ווען. מען האט אנגעשטעלט טויזנט פֿינף הונדערט און זעקס און זעכציק אזאלעכע תבניות דאס מיינט וואס מען לייגט די אייער אין האולסעיל און צווישן זיי איז געווען זיבן און פֿערציק טויזנט אייער וואס יעדעס איי האט געהאט א פאלשע חתימה ס'האט געהאט א זיגל אז דאס איז גוטס פון די און די קאמפעני און ווען ס'גייט ווען ארויס אין די מארקעט וואלטן געווען זייער זייער אסאך קראנקע מענטשן פון דעם, ווייל זיי זאגן אז דאס אלט שווארצע סחורה, מילא האט עס נישט קיין געהעריגע פרידזשידעירס, און אז ס'האט נישט קיין געהעריגע פרידזשידעירס איז ווערט עס אינגאנצן פיל מיט באקטיריע, און ס'האט אפילו פונקטליך א דאטום פון ווען ביז ווען ס'איז גוט, ס'איז אנבעליוועבל, מ'האט נאכגעפעלטשט פון א גרויסע קאמפאני א זיגל, איז דער הויפט דאקטאר וואס ער הייסט דאקטאר אסף בריל האט היינט אונטערגעשריבן אז דאס איז אלעס מסוכן א מענטש זאל עס עסן און מ'זאל אלע צו צוברעכן און אוועקווארפן אין גארביטש און ער זאגט א וואך פריער האט מען דאס זעלבע געטון, האט געמוזט טויזענטער אייער ווארפן אין גארבידזש ווייל מען האט עס אריינגעשווערצט דורך די אראבער דורך די טונעלן, די טונעלן איז געמאכט פאר ביזנעס און זיי זאגן ס'איז ממש מן השמים א נס אז מען האט עס געכאפט ווייל דאס וואלט ווען פארקויפט געווארן פאר פסח פאר יעדן, דאס קומט פון די פאלעסטינער און דאס קען מען נישט עסן, ס'איז נישט געמאכט אפילו למאכל אדם און ס'וואלטן עס טויזענטער און טויזענטער אידן געהאט אויף זייערע טיש פסח. אונז וואלטן אלע חלילה קראנק געווארן, איר ווייסט סאמאנעלע דאס איז די ערגסטע קראנקהייט וואס קומט פון אייער, ס'וואלט געקענט געווען הריגות, וואלט געקענט ווען זיין הריגות אויכעט, יעצט שטעלט זיך אין ארץ ישראל א קשיא נו וויאזוי קען מען טאקע וויסן וועלכע ס'איז יא גוט אייער און וועלכע נישט, איז די ענפער איז עבדים היינו לפרעה במצרים, מ'קען טאקע נישט. דער הויפט וועטערנערין דאקטער דאקטער אסף בריל זאגט אז די לעצטע יארן יעדעס יאר טוט מען אזוי קאנפיסקעיטן מיליאנער און מיליאנער אייער א יאר און דאס אלעס גייט אוועק אין גארביטש און ער זאגט אז דאס אפילו נישט א טראפן פונעם ים וואס מען שווערצט אלץ אריין אויף מדינת ישראל פון די פאלעסטינער פון פלעצער די פארמס וואס איז נישט געהעריג. סאניטייזד און ס'איז פול מיט אלע באצילן און הלוואי, דאס זאג איך צו, הלוואי זאלן די אראבער נישט אריינלייגן סם המוות. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די אראבער זעהן אז די מדינה ווייסט פונקטליך וויפיל ס'דא אימפארט און עקספארט ווייל זיי נוצן דאך די שקלים. אראפ. איז יעצט ווילן די אראבער מאכן אן אייגענע איקאנעמי, זיי ווילן מער נישט האבן מיט מדינת ישראל'ס געלט גארנישט, ס'איז אלץ געמאכט מ'זאל קענען ברענגען נאך טרייפות און נאך טרייפות. יעצט שטעלט זיך א איד יעצט צו צום סדר און ער הייבט אן אזוי, קדש ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול טוט ער זיך אן דעם ווייסן קיטל און ער מאכט שנעל קידוש כדי די קינדער זאלן נישט איינשלאפן, יעצט פארוואס מאכט ער קידוש? אויף וואס? רוב וויינען אין ארץ ישראל קומען פון די גולן הייטס, דאס איז כיבוש, ס'איז געווען די וואך אין כנסת אז דער ראש ממשלה האט געזאגט מען גייט קיינמאל נישט צוריק געבן די גולן הייטס, און אמעריקע מיט יוראפ זענען ארויס מורא'דיג שארף קעגן דעם סטעיטמענט, און סיריע איז ארויס קעגן די סטעיטמענט ווייל דאס געהערט דאך פאר סיריע, דאס האט מען דאך צוגענומען פון סיריע, און זיי אין יוראפ האבן זיי די EU אז מען טוט בויקאטן די אלע פראדוקטן וואס זיי קומען פון די שטח הכיבוש, בפרט נאך. פון די גולן הייטס. על כל פנים אויף וואס גייט דער טאטע מאכן קידוש? און נאכדעם די הכשרים וויאזוי זיי זעען אויס ווייסט מען דאך אונז שוין. און נאכדעם ווען מיר גייען ווייטער, ורחץ, כרפס, פון ווי נעמט ער כרפס? מען דארף דאך האבן כרפס מען זאל עס קלויבן, היינט קומט דאך אלעס שוין פרי געקלויבט.

און נאכדעם אז מ'גייט ווייטער און ס'הייבט זיך אן דער דער אמת'ער פראבלעם, וואס טוט זיך מיטן פלייש? ס'דאך נישט דא איין כזית כשר פלייש אין די גאנצע וועלט, לא מיבעיא בקר וצאן איז זיכער נישט דא, נאר אפילו טשיקן, ווי איז דא פלייש כשר'ס? יעדער גייט פרעסן און מ'עט זיך לאזן וואויל גיין, און נאכדעם וועט מען אנהייבן צו דאנקען דעם אייבערשטן און זאגן הלל, העי, וויאזוי ארבעט דאס? דאס איז דאך אלעס פול מיט שאלות, און ס'דא דערין שאלות פון לאו, און ס'דא דערין שאלות פון איסורי כריתות, ס'איז ממש א געלעכטער וואס ס'גייט פאר, באמת ס'איז א געלעכטער, ס'איז א געוויין נעבעך, און קיינער זאגט גארנישט, יעדער גביר האט הנאה אז ר'האט צו פרעסן, מ'קוקט נישט אז מ'לאזט איבער די וועלט אן קיין געהעריגע השגחה. רעכניץ איז געווען יעצט אין ארץ ישראל, ער איז געווען ביי ר' חיים קניבסקי און ער האט אים געגעבן א ברכה ווייל מען האט אים געזאגט ער האט פארטיילט פאר פינף טויזנט ארעמע לייט האט ער פארטיילט אויף פסח און ער האט עס אריינגעשריבן אויף טוויטער האב איך אריינגעשריבן כשר איז אויך געווען דאס עסן? ער איז דאך א שייגעץ א גזלן ער האט גענומען אלטע מענטשן אין נורסינג האומס די גאווערמענט באצאלט געלט פאר כשר'ס ער האט זיי געגעבן טרייפות. מען האט פאטאגרעפירט חדשים פריער פונקטליך ווי מען ברענגט באקסעס פון usda אפרואווד פון אלע אנדערע נורסינג האומס זיינע, מען האט דאך אלעס געהאט ווי מען זאגט דאקיומענטעד. ער איז געגאנגען דער שייגעץ ער האט אפגעקאלט זיין שווער דער ראש ישיבה פון תורה ודעת בעלסקי און ער האט אים געזאגט אז ער פסח איז מיר בייגעפאלן די שאלה וואס כ'האב געהערט אז ס'איז דא א פראבלעם, האט ער געזאגט פון ווען ס'איז נולד געווארן די ריעותא פון דעמאלטס איז עס נישט כשר, ס'הייסט אז אלעס ביז פסח איז אלעס כשר? וואט א דזשאוק די גאנצע אינדעסטרי, נאכדעם האט ער אין לעיקוואד א גאנצע דרשה אז מ'ווארפט ארויס קינדער, די קינדער גייען אליין ארויס פון חדר ווייל זיי ווילן נישט הערן קיין תורה ווייל זיי זענען אנגעפרעסן מיט מאכלות אסירות, יעצט פארט ער ארויף ארץ ישראל פארטיילן פאר פֿינף טויזנט ארעמעלייט פלייש מיט אלע זאכן. און די זעלבע טוט פרוים שטערן פאר די עדה החרדית וואס אמעריקע שיקט געלט, ארעמעלייטס געלט, אז מען זאל דארט האבן געלט פאר א חלוקה, און ס'באטרעפט א האלבע מיליאן דאלער און מער, און למעשה איז עס אלעס טרייפה. מען פארטיילט פלייש וואס סאטמאר שיקט און די עדה מיט די טרייפענע בהמות מיט אלעם, ס'איז נעבעך נעבעך נעבעך. נאך א מזל ס'דא אן אינטערנעט ווען נישט וואלט מען דאס אויך נישט געוויסט, אזוי ווייסט מען כאטש וואס ס'גייט פאר. יעצט כ'האב אויך געזאגט מען דארף ארויסלאזן די אלטע רבנים וואס ווייסן שוין נישט וואס טוט זיך מיט זיך, למשל ר' חיים קניבסקי איז א גרויסער מענטש, א תלמיד חכם, א גאון, וואס דו ווילסט, יעצט איז דא, מ'וואקסט אן מאריכואנע, ס'הייסט אז ס'איז פאר מעדיקעל זאכן, ס'איז דאך אבער, כ'מיין אונז ווייס מען דאך, דאס איז נישט די כוונה, האט מען אים געפרעגט צו מ'מעג דאס נוצן פסח, האט ער געזאגט יא, מ'מעג. ער ווייסט וואס מאריכואנע איז, ער ווייסט די אלע זאכן וואס ס'קומט ארויפגעלייגט אויף דעם און צוגעלייגט מ'זאל אויסארבעטן די די גראז, די געוויקס, קודם האט ער געזאגט יא, דאס איז נעבעך דער אומגליק, מ'גייט צו די אלטע רבנים, אויסגעוועפט, בהמות, א משל אזא סקולענער רבי, צו אזא משה גרין, ווייסט שוין וואס ס'טוט זיך מיט זיך, מען האט אים געבעטן, איך האב מיט אים גערעדט, דו לאזט צופאלן גאנץ סקווער, זאגט ער איך קען גארנישט זאגן פארן סקווערע רעבן, ווייל איך דאוון דארט ראש השנה פארן עמוד, ער רעדט זיך איין אז זיין עמוד איז מער ווערט וויפיל דער חינוך פון הונדערטער אידישע קינדער, ער איז א מחנך? אזעלכע פוסטע ליידיגייער. ארץ. עס איז געווען דארטן די אין שערי יושר דער ראש ישיבה האט געהייסן רב רויזנבלום, מען האט אים גענוצט, ער איז געווען דער גאנצער מחנך און ער האט געזאגט וואס מען זאל טון מיט בחורים, ער איז אזא אפגעריסענער פערד ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, גמרא האסט אים געקענט פרעגן, און זיי האבן אים גענוצט און זיי האבן געריטן אויף אים און מען האט אומגעברענגט בחורים מיט אלעם, ברוך השם היינט איז נישט דא מער קיין משמרת הצניעות, די אלע זיצן יעצט איינגעלייגט. די עף בי איי אינוועסטיגעיט יעצט אלעס, און עס גייט ארויסקומען יעצט די גאנצע פרשיות וואס איז געווען מיט די מיט די שומרים, זיי האבן באהאלטן א מיידל וואס מען האט איר גערעיפּט האבן זיי נישט געלאזט מען זאל רעדן, שרגא האגער האט געזאגט ס'איז נישט צניעות'דיג, און אפילו דעם דעטעקטיוו גייט מען אויכעט יעצט אינוועסטיגעיטן, ער האט פארגעסן צו געבן ביי ברוך מרדכי'ס קעיס דעם עיקר צעטל וואס ער האט א נאכט פריער פרעפערט, ער איז געקומען דא אין ווילימסבורג רעדן מיט די וואס מען האט געדארפט רעדן, ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, דאס וועט נעמען אן ענדע, דאס זאג איך ענק, ביקאוז די דזשאוק איז שוין אווער, ס'איז דא דא יעצט דער טאמסאן, טאמסאן איז א געלט מענטש, און ער וויל זיך מאכן א קאריער, בויען א קאריער, איז דא דא א פאליסמען א טשייניז וואס ער האט געשאסן א שווארצן אין א סטעירקעיס, יענער האט גארנישט געטון, ער האט זיך דערשראקן, ער האט געמיינט יענער איז אויבן, מ'עט אים אראפשיסן צו וואס, האט ער אים אפגעכאפט און געשאסן. נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט אים אפילו נישט געגעבן פירסט עיד, גארנישט געטון, איז מען האט אים געוואלט איינזעצן פאר מענסלאוטער, און שטייט דארטן קלאר אז מיסטער טאמפסאן האט געזאגט אז מען זאל אים נישט געבן קיין תפיסה, קיצור מען האט אים געגעבן פינעף יאר פראבעישאן, מען גייט עס נאך אפילן, נאכדעם קומען אן חברה פון אאוט אוו טאון, זיי גייען צו צו צוויי פאליס און זיי שיסן זיי אפ אויף טויט, שרייט דער עולם וואס איז געשען? וואס איז די פאליס שולדיג? עטס פארשטייטס נישט ס'איז דא אן אנגאוינג פייט? די פייט איז אז מען זעהט א שווארצן האט מען נישט קיין פראבלעם אים צו שיסן, דער שווארצער דיסטריקט אטוירני האט אזויפיל קוראזש ארויסצוגיין קעגן זיינס א ברודער און זאגן אז מען זאל נישט געבן פאר דעם טשייניז פאליס קיין תפיסה, דו ווייסט וואס ער גייט דא אנמאכן אין ברוקלין? האהא די גייס, יו עינט סין נאטינג יעט, פערגוסאן ס'עט זיין אונזער פארשפייז. וואס דא גייט געשען, מען גייט יענעם ארויסלאזן פריי אינגאנצן מ'עט אים געבן דארטן אביסל קאמיוניטי סערוויס, פראבעישן אפאר יאר, וועל אז ער כאפט נישט וואס ער טוט מיט זיך איז עס אן אומגליק, און נאך געגאנגען זאגן א גאנצע דרשה, אז דער דעטעקטיוו סקארסעלא וואס האט איינגעזעצט דא עפעס זעכצן זיבעצן מענטשן פאר גארנישט, ס'איז נישט זיין שולד געווען, ס'איז נישט זיין שולד געווען. זאג, ווען א ספאוקסמען אין די ווייט האוז רעדט מיינט עס נישט אז די פרעזידענט זאגט עס? ער איז אזוי צומישט. איך זעה ער איז געגאנגען צו די ארוינים און די זאלוינים אין די מצה בעיקערי. ער ווייסט נאך נישט אז ס'איז דא זאלוינים און ארוינים. שלעזינגער, ער חנפ'עט זיך צו אים. ער זאגט א גאנצע דרשה אז ער איז א פיינער און ער טוט וואס מען דארף. אונז זאג מיר דרשות אנדערש. נאר אונז גיי מיר נישט פאר די מצה בעיקערי רעדן די דרשות. אונז האב מיר פאקטן וואס אונז ווייז מיר פאר די גאווערמענט. ער איז קאראפט. פון קאפ ביז פיס, און זיי האבן מיך געפרעגט וואנט ווייסטו אז ער נעמט געלט, זאג איך ליסן, ס'איז פאבליק אינפארמעישאן, נעם ארויס זיינע דאונערס ס'איז צו זעהן, נעם ארויס די דאטום, ווען און נאכדעם ווען ער האט געווינען, נישט פון סאטמאר, איז סאטמאר געקומען, מ'האט אים געגעבן דאנעישאנס, יו טעיק איט אוט און יו'ל סי עווריטינג, ס'איז נישטא קיין סודות אין אמעריקע, און זיי זענען נאכנישט אנגעקומען צו אים. ס'איז יעצט דא נאך א זאך, ס'איז דא נעבעך דער געשטעטנער ביזי מיט די פאלשע גיטין, ס'איז דאך אן אומגליק, נעבעך, כ'וויל ענק זאגן, איך האב געמאכט א מקווה אין ווענעזועלע, כ'האב ענק פארציילט אמאל איך בין שיער געהארגעט געווארן ס'איז אריינגעקומען א חברה זיי האבן באפאלן די שול און דעמאלטס איז פונקט מדינת ישראל אריינגעגאנגען אויף סיריע און ס'איז געווען דארטן א גאנצע אויפשטאנד איך בין אריינגעקראכן אינעם בור פון די מקווה ס'איז נישט געווען קיין וואסער איך האב עס געהאלטן אינמיטן איבערמאכן דעמאלטס און זענען אריינגעקומען אין שול זענען אריינגעקומען אין די מקווה און זיי האבן מיך נישט באמערקט און זענען ארויס שפעטער איז געקומען די פאליס און מען האט אונז ארויסגעווארפן, איז דא דארט איינער ראביי קאהן, כ'הער ער איז שוין געפארן אויף ארץ ישראל נאכדעם, האט שיעור געהארגעט די אידן דארטן, ס'איז געווען זייער שלעכטע צייטן מיט דעם מיסטער טשאוועס, ער איז געווען דעמאלטס די פריים מיניסטער, עניוועי, דער ראביי קאהן, ווען דו פרעגסט מיך צו כ'וואלט געגעסן ביי אים א טשיז בורגער, זיכער אז נישט, א קאלט גלעזל וואסער אין א גלאז, אויך נישט, וואלט איך נישט געטרינקען ביי אים. איך האב נישט איבערגעלאזט די מקווה אויף זיין באראט, איך האב עס איבערגעלאזט ווייל דארט איז דא א כולל און איך האב גענומען איין יונגערמאן וואס ער האט געדארפט זיין דער אחראי ס'איז נישט וויכטיג למעשה אבער ער איז אויך געווען איינער פון די מענטשן וואס זיין גיור איז אנגענומען ביי די רבנות האב איך דאמאלס געזאגט פאר די רבנות אויב ער איז גוט פאר ענק וויל איך דיר זאגן איז ענקער גיור גארנישט ווערט. אַז זיי האָבן אַזאָלכע אַגענטן איבער די גאַנצע וועלט, וואָס זיי זענען מוסמך, אַז די רבנות נעמט אָן זייער גיור. עניוועי, יעצט איז געווען אַזוי, ס'איז געווען אַ גרויסע אסיפה, דער ספרדישער טשיף ראַביי יצחק יוסף, דאָס איז עובדיה'ס אַ זון, און נאָכדעם דער אשכנזישער דעוויד לאו, האָבן געהאַט יעצט אַ גרויסע סערעמאָני אין ארץ ישראל, און זיי האָבן באַשלאָסן, זיי האבן בערך הונדערט רבנים איבער די גאנצע וועלט, און און רוב פון זיי זענען אין אמעריקע, און ס'איז דא נאך אנדערע ניינצן מדינות איבער די וועלט, וואס פון זיי נעמט מען אן אז ווען זיי זאגן אז איינער האט זיך מגייר געווען ביי זיי, הייסט עס אן ארטאדאקסישער גיור. יעצט איינער איז מרדכי טענדלער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון אין יאר טו טויזנט פֿינף האט מען אים ארויסגעווארפן פון די ארטאדאקס ראביניקעל קאונסיל אוו אמעריקע ווייל ס'איז געווען אויף אים אלעגעישאנס אז ער איז געווען ענגעידזשד אין זנות. מיט עטליכע פארהייראטע פרויען, זיי זענען געקומען צו אים פאר קאונסלינג, און דער צווייטער רב וואס זיי האבן גענומען דארטן איז מייקל ברוידי, וואס ער האט געמוזט ריזיינען פון די אר סי עי אין צוואַנציק פֿערצן ווייל מ'האט אים געטראפן אז ער האט געארבעט אנליין מיט עפעס א פאלשן נאמען ראביי הערשל גאלדוואסער, און ער האט אויך געטון זאכן וואס מ'טאר נישט. און שוין. סאו בקיצור, דאס זענען די מענטשן וואס זענען באגלייבט פאר אונז אויף צו געבן גיור א צעטל אז דער מענטש האט זיך מגייר געווען כהלכה. די שאלה איז נאר וועלכע הלכה. און אזוי זעען מיר אונז אויס שוין היינט מיט אלעם. און איך מיין אפילו די רבנות אין ארץ ישראל, אלע רבנים זייערע, כ'מיין ווי באגלייבט זענען זיי, זענען תלמידי חכמים, איך זאג נישט אז נישט, אבער פאר געלט קען מען זיי אלע קויפן און קוק וואס ס'גייט פאר. סאו ס'וועט קומען אמאל א צייט. מען וועט שוין נישט קענען עסן קיין פלייש, מען וועט נישט קענען חתונה האבן, מען וועט נישט קענען נעמען אפילו א בתולה, נישט נאר א גרושה, וועט מען נישט קענען נעמען א בתולה אויך נישט, ווייל קען זיין די עלטערן זענען געווען גיור נישט כהלכה צו די זיידעס צו די באבעס, רבותי, עס זעט נישט אויס אז די וועלט וועט שוין צו לאנג קענען אזוי אנהאלטן, עס איז שוין נישט דא קיין תורה, און אז עס איז נישט דא קיין תורה און מען טוט אויפרעגן דעם אייבערשטן מיט זנות, איז זייער שווער די וועלט זאל אנהאלטן. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך וועגן די אייער וואס מ'האט אריין געברענגט, ס'איז דאך א מורא'דיגע זאך, ווייל ס'קען זיין ס'איז פון עופות טמאות אויכעט, געדענק איך בין אמאל געווען אין פוילן, און ס'איז געקומען א גרופע, רבי ר' מיילעך און די אלע זאכן, און די חברה זענען אריין, זיי האבן געקויפט ברוינע אייער, בקיצור, כ'האב יענעם געפרעגט, זאג מיר דו פארשטייסט צו אייער? זאגט ער ניין, מ'דארף עפעס פארשטיין זאכן, ס'קען זיין דאס איז פון עופות טמאות. בקיצור, מ'האט אנגעהויבן מברר צו זיין, ס'איז אין א גרויסע שאפינג סענטער געווען, מ'האט אנגעהויבן מברר צו זיין, ס'איז טאקע פון עופות טמאות וואס די פארמערס ברענגען, ער האט געזאגט דאס איז פון טשיקנס, דאס איז פון אנדערע, בקיצור, מ'דארף זייער וואטשן נאך א זאך, אויסער דעם וואס ס'איז נישט סענעטערי, איז טאמער ס'איז פון עופות טמאות, דעמאלטס עסט ער דאך טרייפות, סא דאס זענען די זאכן וואס. עס איז אלץ דא שאלות. נאכדעם דארף מען וויסן צו ס'איז ספנא מארעא צו נישט, צו ס'איז אייער וואס זענען געבוירן געווארן פון די היץ, צו ס'איז א זכר האט מיט זיי געוואוינט. ווייל טאמער א זכר האט מיט זיי געוואוינט, דעמאלטס איז די בלוטסטראפ דם, וואס דאס איז אסור מן התורה. איז במילא ס'איז דא אין דעם הלכות און ס'דארף זיין השגחה, און יעדער טוט נעבעך וואס ער וויל, אבי מ'כאפט א דאלער און פארטיג. שוין, לאמיר גיין ווייטער יעצט, איך וויל מעורר זיין און איבער'חזר'ן וואס מ'האמיר שוין גערעדט. גאנץ הלכות פסח, אבער נישט דאס וואס עטץ ווילטס הערן, דאס איז קעגן די פעדעפיילס, דעטס אלל איט איז, א מלחמה קעגן פעדעפיילס. די ערשטע זאך זאלט איר וויסן, זאלט חס ושלום נישט אריינברענגען קיין וויין און קיין ברוינפן אין שטוב, כ'האב ענק געזאגט די מעדזשיק ווארד איז גרעיפ דזשוס, ס'איז דא יעצט ערך א נייע גרעיפ דזשוס מ'ברענגט פון אונגערן, ס'איז אזוי ווי די אייגענע אויסגעקוועטשטע וויין, איך ווייס נישט ווי כשר ס'איז, איך נעם נישט קיין אחריות, על כל פנים ווען נישט נעמטס קדם די אנדערע, טעם פרי, איך ווייס ווי די אלע נעימס, איך קען זיי אפילו נישט, אבער רבותי געטס נישט פאר די קינדער צו טרינקען, יו דאנט נאו ווער דער אפ טו, און אויב דו האסט נאך השפעה אויף דיינע קינדער זאג זיי זאלן נישט פארן אין קיין האטעלס, ווייל אין די אלע האטעלס געט מען טרייפות, חמץ אום פסח, חייבי כריתות. זייט כ'האב עס געזאגט אפאר חדשים צוריק האבן מיך אפגעקאלט זיבן משגיחים פון האטעלס, זיי האבן געזאגט העדס אפ טו יו, ס'איז טאקע טרייפה, פרעג איך נו וויאזוי מעגסטו דארט זיין, זאגט ער הער אויס כ'האב א שטוב מיט צען קינדער און פרנסה מוז איך האבן, דאס איז די תירוצים היינט. און וועגן דעם זעט די שטאט אזוי אויס, מענטשן מאכן או קעי פאליסיס און מ'הרג'עט איינער דעם צווייטן אויף טויט, ס'איז געווען יעצט א מעשה אפאר חדשים צוריק וואס מ'האט גענומען איינעם מ'האט אים געהרג'עט אויף טויט. און נאכדעם איז מען נאך געגאנגען אין קאורט אז מען זאל אים נישט לאזן ריווייוון, ס'איז דאך ממש א שרעק וואס גייט היינט פאר, אונז זעמיר דאך די גרעסטע רוצחים, אזוי זאגט די גמרא, כשהם יורדים יורדים עד למטה. מען דארף וואטשן זייער שטארק אויף די קינדער, די טאטע לויפט אין די מצה בעיקערי און קויפט זיך דארט אן חמץ אום פסח, ערב פסח, די ערב פסח מצות, און דערווייל וואטשט ער נישט אויף די קינדער, די קינדער בורדען ארום אין די מקווה, אלרייט היינט איז שוין אסאך בעסער געווארן אבער ס'איז נאכנישט אין דער ארדענונג, די חזירים זענען נאך דא, מען גייט אין די גרויסע בתי מדרשים, מען שטופט זיך, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען שטופט זיך ביים דאווענען לעבן א יונגל, מען שטופט זיך אריין אינעם אדער אין די פראנט אדער אין די בעק. ער קומט צו צו א קישוי אבר צו הוצאת זרע לבטלה, די זעלבע אויכט ביי די רבי'שע טישן, מען שטופט זיך, ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר, אמאל ווען איך פלעג רעדן קעגן די מקווה'ס פלעגט מען מיך אפקאלן ביסט משוגע, ביסט אן אפיקורס, ביסט א שייגעץ, היינט זאגט שוין קיינער נישט דאס, היינט זאגט יעדער ביסט גערעכט, די זעלבע דא אויך, מען דארף זייער וואטשן, עטס ווייסט נישט וואסערע סעקס פריקס דרייען זיך ארום און ווארטן אויף דעם געלעגנהייט. און מען טאר נישט לאזן קינדער גיין בכלל אין מקווה, איך האלט בחורים טארן אויך נישט גיין, זייף דיך אפ גוט אינדערהיים. נישט אומזינסט האט אונז דער אייבערשטער געגעבן תשעה קבין, טבילת עזרא, נישט אומזינסט, ער האט געזען אז די מקווה'ס וועלן אויסזען רחמנא לצלן, און טאמער מוזטו גיין אין מקווה, דו האסט אזא איטש אז דו מוזט גיין צו דיין טאטע פון די משוגעים וואס מען מוז שיקן דעם קינד אין מקווה, זאל ער מיטגיין מיט דיר, אז נישט, גיי נישט. און איך וויל בעטן די אלע אידישע טעכטער, די פרויען, איר זאלט וויסן איין זאך, אל תדמי בנפשך, זאלסטו נישט איינרעדן אז א מענער מקווה איז אזוי ווי א פרויען מקווה, אין א פרויען מקווה גייט א פרוי אליינס אראפ, און אין א מענער מקווה גייען אראפ אין א מקווה וואו ס'איז דא פלאץ פאר צוואנציג מענטשן גייען דרייסיג, און מ'בייגט זיך נאך איין ווען מ'טובל'ט זיך און מ'שטופט זיך איינער אין צווייטן און מ'כאפט זיך אן. סאו דאונט טינק אז ס'איז סעיף. און נאכדעם וועט מען אראפגיין ציילן ספירה, ס'וועט זיין א מחיה, די בחורים וועט זיך צוזאם טרעפן און זיין האלב שיכור. יו העוו טו וואטש וואט יור דואינג צו יור טשילדרען, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א פרעזענט און הענדל עס וויט קעיר, און די זעלבע אויך די אלע אידישע טעכטער. איר זאלט וויסן, מען דארף וואטשן ענקערע מיידלעך, די מיידלעך זענען א שרעק, זענען מורא'דיג צולאזט, ס'איז נישט וואס אמאל. און נאכדעם חול המועד מ'דארף וואטשן ווי די קינדער גייען און מיט וועם זיי גייען. כ'האב ענק שוין געזאגט מיין פעימאס סטארי. א טאטע איז געגאנגען אין קאוני איילענד מיט די קינדער און עפעס א סאטמארע באם האט נאכגעפיפן זיין טאכטער. פרעגט ער וועגן וואס פייפסטו אויף מיין טאכטער פון ווי קענסטו מיין טאכטער? זאגט ער ווער זאגט איך קען זי איך קען זי נישט. איך בין א סאטמארע באם איך וויל נישט נעמען א פארטא ריקע איך וויל נעמען א סאטמאר מיידל. איך פייף נאך. איינמאל געלונגט מיר און איינמאל נישט. דעטס איט. איף יור נאט דעיר קען עס אים געלונגען. ס'איז שוין ליידער פאר אסאך געלונגען. יעצט איז דא אפאר מענטשן זיי האבן מיך מורא'דיג באזידלט ווייל כ'האב געזאגט ווי שיין ס'איז געווען די בעלזער מסיבה. איך וויל ענק עפעס מסביר זיין. איך ביסודי בין דאך אויך א בעלזער. מיין זיידע געווען רבי יצחק צבי, דער רב פון לעמבערג תוך העיר, און געווען א שטארקער בעלזער חסיד. יעצט די באבע פון מיין טאטנ'ס זייט האט געהאט א שניט ווארע אין לעמבערג, און יעדן שטיקל סחורה וואס זי האט געקויפט האט זי קודם געפרעגט דעם בעלזער רב, זי איז אריין געפארן אויף בעלז און זי האט געפרעגט רבי די שטיקל דעיס האט געברענגט אזאלכע סוואטשעס, האט זיך נישט גערירט אן בעלז, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט בעלז, זיי האבן אפשר א פראבלעם מיט מיר אבער איך מיט זיי האב נישט. און דאס וואס די רבי האט אביסל פוער פיו געווען, פאר דעם האט מען דאך אים שוין באצאלט, מען האט דאך אים אנגעמאקלט גוט. כ'האב געזען יצחק לייב וויינגארטן האט פוער פיו געווען אויפן סיגוטער און אויף יעדן איינעם, און גארנישט, ער איז געגאנגען צום ציון, זיך אויסגעטון די שיך און ער האט אים איבערגעבעטן, סא דער בעלזער האט געשיקט שליחים, סא וואס איז דער חילוק? און אויסער דעם האב איך ענק געזאגט, דער בעלזער רב האט געזאגט אז אפילו א איד. וואס ער איז געווען א מחלל שבת איז געווען אן אפיקורס גמור, היטלער האט דאך אים געהארגעט ווייל ער איז א איד, געהארגעט אפילו מען איז געווען זיבן דורות צוריק אידן, איז במילא האט ער א עולם הבא, אזוי האט בעלזער רב געזאגט רבי אהרעלע. יעצט לאמיר פארשטיין, היטלער האט געזאגט אז ער וועט אויסמעקן דאס גאנצע פאלק פון אידן, און טאמער ער האט נישט מצליח געווען, איז וואס איז מיר א חילוק צו עטץ האלטס אז בעלז איז יא הייליג צו ס'איז נישט הייליג, צו זיי קענען יא די שיטה צו זיי קענען נישט די שיטה, צו גייען צו די בחירות צו נישט, און זאלן זיין ברור לי אוכלי נבילות וטריפות ביום כיפור און מחללי שבתים, איז דאך דאס אויך א פראסק פאר היטלערן, ווייל ער האט דאך געזאגט ער גייט די אויכעט אויסווישן. און אז ער האט אונז נישט געקענט אויסווישן האב איך א גרויסע נקמה אין אים, כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר אז דארט איז דא אנשים יראים ושלמים. דאס וואס זיי גייען צו די בחירות האט דער רבי געזאגט פאר הרב אהרן פאללאק זכרונו לברכה אז ער מעג ביי זיי קויפן פארמעט, ווייל זיי גייען צו די בחירות נישט ווייל זיי האלטן אז מען מעג נאר זייער רבי האט עס אזוי געזאגט. איז במילא טוישט זיך די גאנצע זאך. עס זענען וואוילע אידן און ס'איז א נקמה אין היטלער. און דאס איז וואס איך האב געזאגט, איך בין מורא'דיג צופרידן אז כלל ישראל בויעט זיך צוריק זייער שיין. זיי האבן זיך זייערע פראבלעמען ווייל זיי גייען צו די בחירות אין ארץ ישראל, אונז האמיר די זעלבע פראבלעמען און אונז גיימיר צו די בחירות דא אין אמעריקע, די זעלבע איסור. נישט קיין שום חילוק, זיי האבן זייערע פראבלעמען אז זיי נעמען געלט פון די מדינה, אונז האבן מיר אויך גענומען געלט, גאנץ קרית יואל האט זיך געבויעט פון בל"ל, באנק לאומי לישראל האט זיי געגעבן א פינף מיליאן דאלער לאון, ווען נישט איז נישט דא קיין קרית יואל. אין בעלז האט מען צוגעלאזט מנוולים, ביז מען איז אריין צום רב און מען האט אראפגעלייגט דעם פוס, דעמאלטס מיט יענקל בראנער, אין סאטמאר האט מען אויך צוגעלאזט מנוולים מיט שוחטים, ס'איז גארנישט. אין בעלז האט מען געלאזט מ'זאל טאטשן אלע קינדער אין חדר אין די ישיבה קטנה, אפאר האבן זיך גענומען דאס לעבן, און אין סאטמאר האט מען אויך צוגעלאזט די אלע זאכן, נישט קיין שום חילוק. קיינער ארבעט נישט צו זיין היינט הייליג און ערליך, יעדער ארבעט די פארטיי זאל וואקסן און די גאווערמענט זאל געבן געלט צו אמעריקע צו מדינת ישראל, דעטס אלל. אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל האט געזאגט ביי די באקאנטע דרשה, אהרן האט געמאכט דאס עגל אויפן בעלזער רב. נו, אונז קען מיר אויך זאגן די זעלבע דרשה, אונזער אהרן האט אויך געמאכט דעם עגל, ער געווען א חזיר מנעוריו, שפעטער האט ער נישט געקענט אראפנעמען די אויגן פון פרויען, און היינט איז ער דער איש כי בהג, ער געט אונז נבילות וטריפות, האט זיך אזוי אויפגעארבעט אויב ער קומט אריין אן א אונטערהויזן אין שול און ער קומט מיט א חזיר און ער בראט עס אום שבת שחל ביום כיפור וועט יעדער עסן כאפן שיריים פון אים. ער האט זיך אויפגעארבעט כביכול העכער פון די תורה שוין, די תורה זאגט מען טאר נישט און איך זאג מען מעג. יעצט חול המועד איז דא זייער א לאנגער חול המועד ווייל ס'איז שבת און זונטאג איז די ערשטע צוויי טעג יום טוב, איז דא מאנטאג דינסטאג מיטוואך און דאנערשטאג, מען דארף זעהן די בחורים ארום פארן מיט קארס מיט דינגען ס'טוט זיך, מ'וועט פארן איבעראל ווי מען טאר נישט און ווי מען דארף נישט און מ'וועט פארן אויף ספידס וואס מען דארף נישט און מ'וועט מיט נעמען דראגס, ס'וועט זיין צרות יגון ואנחה רבותי. אויב דו האסט נאך א ווארט אויף דיינע קינדער שטעל עס אפ, טאמער נישט ביסטו א פארלוירענער. ס'איז דא אסאך פרויען וואס זיי ווייסן נישט אז אסאך פון די פערפיום וואס זיי נוצן און די מעיקאפ קען האבן א חשש חמץ, סאו טשעק עס אויס מיט די פארמעסיסט און מאך זיכער אז דו נוצט נאר וואס איז כשר לפסח. יעצט וועגן עסן אום פסח, איז דא א משנה הפסח אינו נאכל, און אמת וואלט מען גארנישט געדארפט עסן, מענטשן האבן זייער אבאכט געגעבן אויף די אלע זאכן, בפרט נאך חמץ בעין שעבר עליו הפסח, נאר היינט ליידער, די גרעסטע און די כשר'סטע און די היימישסטע בעיקעריס, נעמען מורא'דיג גרינג, אז זיי באקן שוין געהעריג אחרון של פסח, און אויכעט פון פאר פסח לייגט מען שוין אוועק גאנצע טייג מיט אלעם, ס'איז א גרויסע שאנדע ווייל די גאנצע מסורת אבות וואס מען האט זיך געפירט אינדערהיים ווערט פארגעסן, און ס'איז אביסל שווער מיטצוהאלטן אויכעט ווייל סוף כל סוף יעדע גראסערי האט פאר צענליגע טויזנטער דאלער סטאק. אין די וועירהאוזעס איז דא סטאק, אויף די שיפן איז דא סטאק, די אימפארטס, איבעראל איז דא סטאק, ס'איז מורא'דיג שווער, אבער על כפנים וואס מ'קען זיך באגיין, און זיכער חמץ בעין זאל מען פראבירן זיך צוריקצוהאלטן, ס'איז סוף כל סוף דא א פסוק, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, פארוואס א מאמע ווען זי מאכט, ווען זי זאגט מיטן קינד ברכות התורה, ווען ס'קומט צו קריאת שמע זאגט זי די רעכטע הענט אויף די צוגעמאכטע אויגן, פארוואס לייגט זי ארויף די רעכטע הענט אויף די צוגעמאכטע אויגן? ווייל דאס זאגט מען פארן קינד, פרעג נישט קיין קשיות, וואו שטייט אזוי, ווען שטייט אזוי, ס'איז דא היתרים, ס'איז איין שטיק אמונה, גאנץ מסורת אבות איז אז דו רעדסט פון מסורת אבות דארפסטו דיר צומאכן די אויגן און שטעלן די הענט פאר די אויגן, אינטערעסירט מיך גארנישט, מיין טאטע האט זיך אזוי געפירט, מיין זיידע האט זיך אזוי געפירט, איך וויל מיך אויך אזוי פירן, דאס איז היינט נישטא, ס'נישטא גארנישט. איך דענק אונזערע עלטערן וואלטן נישט אריין גענומען א ביס פון מיעל מארט אזוי ווי אונז וואלט מען נישט גענומען א שטיקל פארק אדער העם אין מויל, מען האט זיך געהיטן פאר די מיעל מארט פאר די פליישן, היינט איז עס א היתר גמור. פארקערט ווען דער סיגוטער דער בירך משה האט געלעבט האט מען געשיקט פאר רבי הערשעלע ספינקער פלייש אויף פסח האט ער געזאגט ער וויל עס נישט ווייל עס איז געווען דעמאלטס א קאנטראווערשל אישו צו עס איז מנוקר צו נישט, האט דער סיגוטער גענומען זיינע געסטאפאס און מען האט אים געסטראשעט האט ער געזאגט אקעי דעמאלטס נעמט ער עס. האט'ס גענומען ס'אריינגעווארפן אין גארביטש. צו דעם האבן מיר דערלעבט. מיר האבן דערלעבט אז ערליכע רבנים וואס זיי הייסן ערליך קענען סטראשען מען זאל עסן טריפות און אז נישט וועט מען אים אנהאקען די ביינער צו מיט אים אינטערברעכן. איז ווען געקומען דעמאלטס משה טעראריסט פרידמאן מראש המוסרים איז געקומען דעמאלטס ווען ס'איז געווען די בעלזע פרשה איז ער געקומען צום אודווארער רב. האט ער געשריגן אויפן אודווארער רוב, איך מאך אייך מארגן אויס רוב! זאגט ער, דו קענסט מיך נישט מאכן אויס רוב, איך בין נאך א רוב פונדערהיים, איך בין פון די איינציגסטע רבנים וואס זענען געבליבן פונדערהיים, וואס האבן איבערגעלעבט די מלחמה, נאר מען האט אים מסביר געווען צו דו ביסט רוב פונדערהיים צו נישט, די טעראריסטן קענען דיך אומברענגען. און דאס הייסט אידישקייט היינט? דער משה טעראריסט פרידמאן האט זיך נישט פארטראגן מיט אהרן'ען, איז געווארן זלמן לייב דער צדיק הדור, פארדעם פלעגט ער דאך טאנצן מיט אהרן הקדוש. סאו ס'גייט אויף די נערוון פון משה טעראריסט צו פון יעדע קהילה זייערע משוגעים, ווער ס'איז דער צדיק הדור. איך וויל אויך אנזאגן פאר ארץ ישראל מען זאל וואטשן די קינדער ס'איז דא זייער אסאך פעלדער מיט וועלדער בפרט נאך אין די נייע געבויעטע שטעטלעך בית שמש די קרית ספר איבעראל מען דארף זייער וואטשן ווייל ס'איז דא זייער אסאך חזירים אין אמעריקע שעמען זיך כאטש די חזירים כ'מיין דעי דאונט דא איט אופען עכ"פ אסאך חזירים שעמען זיך. אין ארץ ישראל דא די די ספרדים זיי זענען אן א בושה זיי זענען געבוירן אן א בושה און זענען רווקים אסאך פון זיי די וואס זיי גייען ארום זינדיגן סא וואס איז צו טון מ'גייט עס דערציילן זיין ווייב מ'גייט עס דערציילן זיינע קינדער ער האט נישט ער האט זיך שוין געגט צען יאר צוריק און ער לויפט ארום ס'איז נישט דא די מורא האבן פאר א פערסענאלעטי פאר א שטאט און אויסער דעם האמער אונז ברוך השם אסאך חזירים געשיקט אויף ארץ ישראל. חזריה ראזענבוים, משה אלי' טייטלבוים, מען האלט זיי ביים אויפפיקן וואטשן זיי באט דערווייל זענען זיי דארטן און זיי מאכן א דעמעדזש, חזריה ראזענבוים האט זיך געדרייט אין טבריה מיט א אויסגעלאסענע מויד וואס איר מאן האט באקומען צען יאר תפיסה און ס'איז דארט געווען צוויי קינדער און ער האט זי גענומען אין שול און געטאטשט און זיי האבן געשריגן איך ברויך נישט יעצט פיפי, אזא פנים טראגט עס. און די מאמע איז אן ארעמע ספרדישע חיה און ער געט איר מסתמא אפאר טאלער. טוט ער וואס ער וויל. יעצט, דארט איז דא א לובאביטשער שליח אין טבריה וואס ער זאגט מיר אז ער איז אהיימגעגאנגען צו זיי אמאל אינדערהיים ווייל ער האט געוואלט ארייננעמען די קינדער אין זיין חדר אין לובאביטש, האט ער געזעהן אז די מאמע איז געגאנגען מיט א אונטערהעמד אויסגעשניטן אינגאנצן, מען האט אלעס געזעהן, ער האט זיך גע'עקלט אריינצוגיין און ער איז אוועקגעלאפן. און חזריה איז דארט א בן בית, עניוועי, אונז האמיר פרובירט אים פון דארטן משלח זיין, נאכדעם האמיר געהערט אז ער האט זיך געטראפן א נייע פלאץ, ער איז געווען אדווערטייזט בתוככי ירושלים אז דארט פירט ער א טיש. שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר. דא אז מ'האט געזאגט אויף געוויסע רבנים, למשל אויף חזקי טייטלבוים, האט ער זיך אראפגעזעצט פון די ווייט הארס. ער איז טאקע נאך דיין אין שול, ווייל אזוי ווי מ'האט אים קיינמאל נישט אויפגענומען איז נישט דא ווער ס'זאל אים ארויסווארפן. אבער ער זיצט איינגעלייגט, ער איז שוין נישט מער אליהו מלאך הברית. זלמן לייב פיליפ, אז מען האט געזאגט אז ער פלעגט מאכן משכב זכור מיט זיין שוואגער חזקאל'ס ברודער לייביש טייטלבוים, זיצט ער איינגעלייגט האט ער דריי אידן ביים שיעור, ווייל דא אין אמעריקע האט מען רעספעקט פאר א מענטש וואס ער זאגט א ריכטיגע זאך, די גמרא זאגט נקרים דברי אמת, מען ווייסט דאס, דאס איז נישט זאכן וואס כ'האב מגלה געווען סודות, עד כדי כך אז ס'דא רבנים וואס זיי קאלן אפ, אז זאל מען שוין אפלאזן פון דעם חזקאל טייטלבוים, האסט דאך אים שוין גענוג געהארגעט. זאגט מען איך האב עהם נישט געהארגעט, ער האט זיך געהארגעט. איך האב עהם געהארגעט? איך בין עפעס א חמרן אבער א גמלן? איך טרייב אייזלען אדער קעמלעך? איך האב אריינגעלייגט כמכחול בשפופרת? ער האט עס געטון. און איך זעה די רבנים ווייסן דערפון ווייל זיי האבן מיר געזאגט וועמען ער האט געטאטשט אויכעט. זיי ווייסן אלעס. זיי ווייסן אפילו דער דיין אין ווילימסבורג וועלכער חשוב'ער דיין דאס איז אויכעט. זיי ווייסן. אבער זיי פראבירן עס שטיל צו מאכן אבער מ'איז זיך מרחק פון יענעם. אין ארץ ישראל ארבעט עס נישט אזוי, אין ארץ ישראל קען קומען א זכריה ראזענבוים א חזריה וואס האט די אייגענע קינד זיינע געטשעפעט און דאס ווייב איז אראפגעשפרינגען פון א פיפטן שטאק און זיך געהארגעט, און דארט קען ער זיין א גרויסע רבי. דער אמת איז, איך טראכט אסאך מאל אפשר וואלט איך אויך געדארפט פארן אויף ארץ ישראל, מה דאך דער חזר איז דארט אזוי מצליח, אזוי די וואס זיי פירן א מלחמה קעגן די חזירים, וויפיל וואלט איך דארט מצליח געווען. יעצט כ'האב ענק געזאגט אז יעדער ווער ס'האט געטשעפעט מיט די קינדער ברענגט אים דער אייבישטער אראפ, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט שעלדאן סילווער און מ'האט אים געטראפן אז ער האט געהאט ער איז געווען אינוואלווד אין די ארגסטע קאראפשענס וואס ס'איז דא. יעצט אונז אלע האמיר געוויסט אז ס'איז דא צוויי סיעלד קעיסעס, דאס מיינט אז דער דזשאדזש זאגט אז מ'איז מ'טוט אים יעצט דן זיין אויף די קאראפשענס, איז דא צוויי קעיסעס וואס איז סיעלד און דאס וויל ער נישט אז ס'זאל ארויסקומען ביידע.

ער איז גילטי צו אינעסענט איז אונז האמיר געוויסט ס'איז דא די צוויי סיעלד קעיסעס נאר וואס ער איז עניוועי געווארן אויס ער איז פיניש איז במילא האמיר זיך נישט געמאכט צוטוהן למעשה איז ארויסגעקומען וואס זענען די צוויי סיעלד קעיסעס ער האט געהאט צוויי שיקסעס וואס ער האט מיט זיי מזנה געווען. זיין ווייב ווען מ'האט אים אינדייטעט האט זי געשריגן מ'טאר נישט ספיקער אוו די האוז שמאוז היינט זאגט זי עס שוין נישט שי דידנט נאו ער געהאט צוויי מיסטרעסעס אין די זייט ער האט פאר יעדן געגעבן דזשאבס פון ניינציג טויזנט דאלער און העכער און למעשה איינע פון זיי האט ער אפילו גענומען אויף ארץ ישראל מיט זיך פאר א וועקעישן אזוי ווי יענקל בראנער האט גענומען אמאל א בעלזער ווייבל אן אשת איש אויף א נאכט האט ער זי אויסגעבארגט פון איר מאן און ער האט זי געהאלטן אין אין אלבאני איז די זעלבע זאך האט ער געטוהן נאר ער האט זי נישט אויסגעבארגט אויף איין נאכט ער האט זי אויסגעבארגט אויף א וואך וויקעישן אין ארץ ישראל ער האט געהאט צוויי אזאלעכע נישט איינע נאר צוויי דאס זענען די צוויי סיעלד קעיסעס און למעשה מען האט יעצט נאכגעקוקט ביידע זענען קעטליקס זענען אינגאנצן נישט קיין אידן און זיין ווייב הייבט אן צו זעהן העי וועיט א מינוט הע איך שטיי פאר דיר גוט וואס האסטו געטוהן פאר מיר? סאו דאס זאלט עטס וויסן אלע ווייבער ליטעל דו יו נאו, דו מיינסט דאך אז דיין מאן איז דיין לאווער, הי לאווס יו ענד יו ענד אנלי יו ענד נאטינג באט יו, און אן דיר וואלט ער געווען פארלוירן, הע. איך זעה אז כמעט יעדער האט געהאט א מיסטרעס אין די זייט, איטס אנבעליוועבל. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. שור. סאו מ'האט געעפנט ביידע סיעלד קעיסעס, און יעצט גייט מען אים אויף דעם אויך דן זיין. יעצט אין צייטונג שטייט אז ער ראנגלט זיך שוין ארום. פון יער טו או או עיט מען האט געדינגען איינעם וואס ס'זאל זיין א פראנט מען וואס מען זאל געבן פֿיר מיליאן דאלער פאר די קינדער, קינדער וואס זענען אביוזד, למעשה ער איז געווען דער וואס האט עס אייביג געשטערט, ער האט עס צוגענומען פאר אנדערע זאכן, יעצט כ'האב ענק געזאגט די איירן רול, יעדער מענטש וואס ער טשעפעט מיט קינדער איז א פידאופייל, א חזר. מען האט עס געזען ביי די רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן אז מען זאל נישט טארן רעדן פון דעם סאבדזשעקט זענען אלע חזירים, אנגעהויבן פון זאליקאן, ער האט אויך געהאט זיינע בויפרענדס, זיי דערציילן זייער שיינע זאכן אויף אים ווען ער האט געלערנט אין סיגוט, שור, דאס איז עס, ס'חזירים, דער כלל איז נישט אינגאנצן ריכטיג ווייל אהרן איז געווען אין סיגוטער מקווה אויך א חזיר און ער האט נישט אונטערגעשריבן, סאו ס'איז די פשט איז אזוי. מען זאגט אז יעדער חזן איז א נאר, אבער נישט יעדער נאר איז א חזן. ווער ס'שרייבט אונטער און ער שטעלט זיך ארויס קעגן די מערכה איז א חזיר, און ווער ס'האט זיך נישט אונטערגעשריבן נאך איז א סימן ער איז געווען פויל, אדער דער גרויסער אהרן ער קען געבן צו עסן טרייפות פאר די גאנצע שטאט און קיינער זאגט אים גארנישט. ער װאָלט זיך געװען אַזױ גרױס, אַז ער האָט נישט געװאָלט אַפֿילו נעמען נחום ראָזענבערגן אין זײַן מױל אַרײַן אָדער אין זײַן הענט. שױן, װי ס'זעט זיך אױס, העט שעלדאָן סילװער אים, העט שױן אױסגײן אין תּפֿיסה. יעצט דאַרף מען נאָך זען, אַז דוב הײקינד, דוב הײקינד, זאָל זיך אױך טרעפֿן אין דזשעל. ער האָט געגנבֿעט געלט. יענער האָט נאָר עס געמאַכט, אַז מע זאָל עס נישט באַקומען, מע זאָל אַהער, מע זאָל אַהין. דוב הײקינד האָט געגנבֿעט איבער אַ מיליאָן דאָלאַר. דאס הייסט דער דער מארמארישער ראמענישער גנב האט אריינגעשטעלט אין די מלחמה און ער האט געברענגט צוויי הונדערט קעיסעס און ער איז געלאפן אויף אלבעני כאפן אפאר טאלער און ער זאגט אמאל אין אלבעני ווי לאנג איך על זיין דא וועט מארקי ביל נישט דורך גיין אלרייט ס'איז טשעינדזשינג טיימס די עף בי איי זעהט וואס דא גייט פאר זיי האבן יעצט געמאכט א נייע זאך אז זיי ווילן זיין אינוואלווד מיטן עולם ווען ס'קומט צו טשיילד סעקשועל אביוז ווייל איך האב זיי געזאגט אז מיט טאמפסאן וועסטו אין ערגעץ נישט אנקומען. ער איז געגאנגען קוקן ווי אהרן טיילט מצות און ווי זלמן לייב טיילט מצות און ער כאפט אויך מצות נאר ער כאפט גרינע מצות און נאכדעם איז דא די פיקטשער די באקאנטע ווי משה דוד נידערמאן האגט אים ארום מיסטער טאמסאן און מיסטער טאמסאן די זעלבע צייט האגט מיסעס קלינטאן דאס איז אזא א חוט המשולש לא במהרה ינתק אזא שאנדע וואס איז געווארן פון די פאליטישאנס פון סאטמאר. פארטנער, אנבעליוועבל. יעצט, איך האב שוין געזאגט די עף בי איי האט די גאנצע צייט, זיי מוזן דאס ארויסנעמען פון טאמפסאן'ס אפיס ווייל אז נישט וועט נישט טויגן, איז זיי האבן א וועבסייט, די אדרעס דערפון איז עף בי איי דאט גאוו, GOV, גאווערמענט. און זיי האבן יעצט ארויסגעשיקט אז די וואך גייען זיי אנהייבן זיך אריינצוטון אין קעיסעס פון סעקשועל אביוז, און זיי האבן א גאנצע וועבסייט. און זיי זאגן פונקטליך וואו זיי זענען לאוקעיטעד און און אז מ'האט א פראבלעם וואס מ'זאל טוהן, צו וועם מ'זאל זיך ווענדן, און אין יעדע סטעיט האבן זיי אן אפיס. זיי האבן עס געמאכט מער אז דער עולם זאל קענען צוקומען צו זיי און נישט צו טאמפסאן, ווייל צו טאמפסאן איז א שאד זאלסט גיין, ס'איז שאד פאר די צייט. די זעלבע איז מיט די פאליס, הגם זיי שרייען צו מיר דו וועסט זעהן אז אונז וועמיר נאכאמאל האבן א קלין קאמיוניטי אפילו מיט די פאליס. אבער דאס קען זיין דאס וועט זיין אין מיין לעבצייט און קען זיין שוין נאך מיין לעבצייט איך ווייס נישט איז למעשה יעצט קען מען שוין גיין ווער סהאט א פראבלעם איז דא ווי צו גיין יעצט איך האף עס ארויפצולייגן אם ירצה השם אויף מיין וועבסייט די וואס האבן נישט די טמא'נע כלי די קען איך נישט העלפן קיין מעדזשישן בין איך נישט און איטס בעטער אז זאלטס עס אלע האבן. על כל פנים די עלטערן דארף מען זיכער האבן, און טאמער זענט איר זייער פארגלייבט אז די רבנים זענען גערעכט, איז לאזטס מען זאל טון מיט אייערע קינדער וואס מען וויל, דען איי דאונט קעיר, בין איך נישט רעספאנסיבל, אויף א שוטה קיינער נישט רעספאנסיבל. יעצט אין ניו יארק איז זייער אפיס איז אין טווענטי סיקס פעדערל פלאזא, דאס איז די הויעכע בילדינג אין דאונטאון מאנהעטן, אויפן דריי און צוואנציגסטן שטאק, זייער פאון איז טו וואן טו טרי עיט פאר. וואן טאוזענט, און אין וואשינגטאן, דארט ווי די העדקווארטער איז, איז טו או טו, טרי טו פאר, טרי טאוזענט. מוזן אנהייבן צו האנדלען מיט זיי דירעקט, יעדער וועט מוזן קענען גיין צו זיי און קאמפלעינען, ווייל וואס איז געווען ביז יעצט איז א שרעק, מען רעדט דאך נישט שלומי בוי די זעכציג זיבעציג יאר וואס איז געווען דא, איז דאך ממש א שרעק, נאר אפילו די לעצטע צען יאר וואס מען שלאגט זיך פאר קינדער רעכטן, איז דערנאך געקומען די פאליטישאנס, מען האט עס פארדרייט. זארג דיך נישט, אלע פאליטישאנס באצאלן יעצט א פרייז, קיינער גייט זיי נישט ארויסלאזן, און נישט אונז טוהן מיר עס, דאס טוט שוין דער אייבישטער. אונז האמיר ערלעדיגט אז עס וועט מסתם ארויסגיין, די גאנצע זאך וועט גיין דירעקט צו די עף בי איי, אזוי וועט מסתם זיין, אדער די דיסטריקט אטוירניס וועלן זיך מוזן נעמען אין די הענט אריין, און די פאליס גייט מער נישט זיין, די אלע חניפות אונטערן טיש, געווען פאריגע וואך איז געווען צענליגע ארעסטס, מ'האט אפגעזאגט אסאך פאליס אפיסערס, ס'איז דא אינוועסטיגעישאן גאואינג אן, און. פיין, עטס וועטס ענק אויסלערנען. די גמרא זאגט צרת רבים חצי נחמה, עטס האטס נישט געקענט שלאגן זיך מיטן רב. עטס האטס געמיינט עטס האטס נחום ראזענבערג, הע הע, ווייל יענער האט געזאגט די הונט, מען האט געשלאגן א הונט מיט א שטעקן, זאגט ער כאפ צו דעם שטעקן, נישט די שטעקן שלאגט דעם הונט, ס'דא סאמבאדי אין די בעק. ס'איז דא מענטשן וואס זיי זענען אין די בעק אז די קינדער זאלן נישט זיין געדעמעדזשט און געשלאגן. און מיט דעם שלאגט עטס ענק. און דאס איז אונז זעמיר אלע בעיסיקלי שלוחים פונעם אייבערשטן. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך. אזוי ווי ס'האט דאך אנגעהויבן צו שטינקען פון דעם גאנצן אידישן חינוך אז ס'איז נישט ווערט א זעץ אין דר'ערד, האט אנגעהויבן יעצט ארויסצוקומען אז מ'לערנט נישט קיין ענגליש, און די חברה וואס זיי גייען שוין זוכן דזשאבס, הייבן אן צו פילן אז זיי קומען אין ערגעץ נישט אן, אזוי אז ס'האט זיך געגעבן א ריק אז יעדער רעדט שוין, און אזוי האמיר אויך נאר געווינען די סעקשועל אביוז מלחמה, ווייל יעדער האט אנגעהויבן צו רעדן, יעדער האט געזאגט, עי, וואס זאגסטו, נחום ראזנבערג איז א מנוול, ער איז א שייגעץ, עי, מ'האט מיך אויך מאלעסטעד, מ'האט מיך אויך מאלעסטעד, ס'איז זעלטן צו טרעפן איינעם וואס מ'האט נישט מאלעסטעד, ס'איז זעלטן צו טרעפן א ווירדזשין מערי, זעלטן צו טרעפן א בחור אדער א מיידל וואס מ'האט זיי נישט געטאטשט, עניוועי. סאו יעצט אין ענגלאנד לייגן זיי אריין מורא'דיגע כוחות אז מען זאל אפשטעלן דעם גאנצן קאראפשן, מען זאל לערנען געהעריג ענגליש, מען זאל לערנען מאטעמאטיקס, אזוי אז א בחור גייט ארויס פון א חדר צו פון א ישיבה צו מען ווארפט אים ארויס זאל ער נישט זיין ווי מען זאגט אן א שפראך. איז כ'האב דא צוויי קליפס, איינס איז פון א רעדיא סטעישן אין ענגלאנד LBC וואס איינער האט אריין. קאלט, און דא קענט איר זעהן, הערן, ווי א בחור וואס האט געהאט א כשר'ן סעלפאון האט אים גוט מחנך געווען, וואס דער בעל דבר האט אים אונטערגעשיקט א חברותא, איינער וואס איז מיט אים געפארן אינאיינעם אויפן עראפלאן, עפעס א גוי, און דער גוי האט אים אויסגעלערנט כל דבר אסור, און ער ווייסט שוין היינט מער ווי אונז ווייסן מיר, כאטשיג אונז זעמיר שוין זיידעס. עס. די צווייטע האט איר פון טעלעוויזשן BBC, און דא איז דא דארט א אינטערוויו פון א ווייבל פון סטענפארד היל וואס זי איז מופיע אלס צו זיין א פרומע צו ערליכע אידישע טאכטער, אבער למעשה זאגט זי אז זי איז א לעסביען. און איך וויל דער עולם זאל עס אויסהערן, ווייל דא וועט עטס הערן אז נישט נחום ראזענבערג האלט מען דארף לערנען, נחום ראזענבערג איז א מנוול, א משוגענער, איך קען שוין די אלע טייטלס קען איך שוין. איך האב אים געזאגט יעדע טייטל וועט צו נוץ קומען אויף יענע וועלט, פונקט אזוי ווי די רבנים די חזירים האט מען גערופן א רב א גאון א צדיק, ס'איז דא א מעשה אז דער אר"י הקדוש איז געגאנגען אמאל אין א בית החיים האט ער געוויזן רבי חיים וויטאל זעסט די מצבה ברעך אראפ פרעגט ער רבי פארוואס זאגט ער זייער פשוט ווייל מען שרייבט אויף אים אזעלכע שבחים וואס איז קיינמאל נישט אמת געווען און אין הימל איז דאך א משפט אמת און א משפט צדק. שטראפט מען אים פאר יעדן ליגן וואס ס'שטייט אויף די מצבה, איז די זעלבע אויכעט, שטעל דיר פאר חזקאל טייטלבוים וועט ארויפקומען, מ'וועט שרייבן ער איז געווען א דיין מובהק, ער האט גע'פסק'נט הלכות נדה, ער האט פארגעלערנט פאר יונגע לייט, און מען וועט פארגעסן אריין צו שרייבן און ער האט מזנה געווען מיט זיין שוועגער, און די זעלבע מיט דעם דיין פון סאטמאר אויכעט, ער האט געטאטשט זיינע טעכטער, און אזוי מיט אלע. סאו פונקט אזוי ווי זיי כאפן פאר יעדן איין ליגנט וואס זיי זאגן אים זיי כאפן א שמוץ, איז יעדע נאמען וואס עטס האט מיך גערופן וועל איך ענק נאך זאגן א שכוח, ווייל פאר יעדן גייט זיין נאך א שכר טוב מיטן אייבערשטנס הילף, באט עניוועי. איז במילא איך קען שוין מיין מצב, וואס עטס האלטס פון מיר ווייס איך דאך, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, פארשטייט זיך נישט יעדער אבער ס'דא וואס זיי האלטן אזוי, באט עניוועי. יעצט וועט עטס הערן וואס די באטרעפנטע הייבן זיך אן צו באקלאגן, און דעמאלטס וועט ער נישט קענען מער באהאלטן דעם ליגנט, ווייל דער עולם קומט היינט ארויס, און איך וויל עטס זאלט עס הערן, יעצט קענט עטס עס הערן, ביידע שטעל איך ארויף. דער אמת איז איך ווייס נישט פארוואס איך שטעל עס ארויף, מען הערט דאך נישט קיין ענגליש, סאו לכאורה דארף קיינער נישט פארשטיין וואס מען זאגט דא. נו אפשר האסט אמאל א שכן א גוי האסט אים צו גיין פרעגן זאל דיר עקספלעינען וואס דא וואס מען רעדט דא. דא האט עטס דעם פון LBC.

איי האופ יו האד אינאף פון יור ריקארדינג, איי דידענט האוו מאטש טו סעי, איי וואוס דזשאסט מאסטלי ליסענינג. האב איי שעיקן יו? אה יא. אוי סארי. נא איטס אקעי איי דזשאסט יא איי פיל פריווילעדזש איף איים עלאוד טו בי וואועווער איי וואנט טו בי, וויי איז איט סאו אנפעיר, וויי קענט דזשאסט עניוואן ליוו לייף די וועי איי ליוו מיי לייף, איי דאנט פיינד איט פעיר.

איי דזשאסט האוו טו סאלדזשער אן. שוין, האט עטס אלע געהערט, דאס איז וואס ס'גייט פאר, און די זעלבע גייט עס אנקומען דא אויכעט, ווייל קיינער גייט נישט צוקוקן ווי מענטשן מאכן געלט אויף אונזער חינוך, סופאוזינגלי אז מ'לערנט אונז עפעס, און אונז דארפן ברענגען פרנסה, און נאכדעם ווייזט זיך אויס אפאר מענטשן האבן עס גע'גנב'עט און געלייגט אין טאש. שוין, יעצט למעשה איז אזוי, ס'איז אריינגעקומען יעצט נאך ברעיקינג נוז, מ'מוז שוין ענדיגן איינמאל פאר אלעמאל ווייל ס'קומט שוין יום טוב, און יעדע מינוט ברעיקינג נוז. שטאפס. בקיצור, הערט אויס א מעשה. ס'איז דא צוויי מענטשן שותפים. איינער פון די שותפים הייסן ירמי רייכבערג. ער זעט אויס ווי א רייכבערג אויכעט, ווייסט, ער זעט אויס אזוי ווי ר' מענדל'ס משפחה, יא, דאס איז ר' מענדל, איז געווען ביזי, מיט די אלע קברים איז ער געווען ביזי. עניוועי, און נאכדעם איז דא נאך איינער. וואס ער הייסט יונה רעכניץ, דאס איז דער וואס זיין פעטער דער אנקל האט אנגעקויפט פעילד מעסייע, דער עולם מיינט ווייל ער האט געוואלט איינשפארן א חילול השם, באלאוני, באלד וועסטו נאך הערן אויף דעם רעכניץ אויך די אלע חאזעריי, עניוועי זיי האבן געדינגען פון טיטעלבארא עירפארט א פרייוועט פליגער צו פארן אויף סין סיטי, סין סיטי הייסט לאס וועגאס ווייל דארטן פארט מען זונדיגן, עניוועי האבן זיי געהאט א סטוארדעס וואס איז צוגעקומען קאפי אר טי, האבן זיי געזאגט נאו זיי ברויכן נישט מען דארף דאך עסן נאר כשר'ס, נאכדעם געט זי א בלינק מיטן אויג אר מי, אפשר ווילסטו מיך? זאגן זיי דאס יא, ס'איז דאך א פרייוועט פליגער קיינער איז נישט דארט. און אלעס איז געגאנגען אויף קעמערע, אזוי ווי די מעשה מיט אלן דערשאוויץ, אלעס איז געגאנגען אויף קעמערע, קאפי אר טי אר מי, הא ס'איז ביטער דער מצב, בקיצור ביידע האבן געמאכט א גוד טיים מיט איר, און אויכעט די דעם אפיסער וועם זיי האבן גענומען דארטן, זיי האבן דאך גענומען איינעם, זיי זענען נישט געפארן פאר זיך, זיי האבן איינעם געהאוסט. און יענער איז א פאליסמאן, בקיצור, און יעצט איז עס ארויסגעקומען, אזוי ווי ס'איז ארויסגעקומען איז געווארן פרייליך, ס'האלט שוין דא, היהי, די פעדערל גאווערמענט וויל וויסן ווער האט באצאלט פאר די פראסטעטוט, מילא פארן פליגער ווייסט מען די צוויי שותפים האבן עס באצאלט, די אר ענד אר, דאס איז די רעכניץ און רייכבערג. אבער ווער האט באצאלט פאר די פראסטעטוט? העי, ס'איז גוט, ס'איז פיינע נייעס. ווער ווייסט ווי דאס וועט נאך אנקומען, נאר איך האב ענק געזאגט. ס'האט מיר געזאגט איינער אז ער גייט ארום שוין א יאר מיט א טעיפ רעקארדער און ער טרייט יעדן איינצווייקן ווייל ער מוז זיך דאך ארויסדרייען. אזוי האט מיר איינער געזאגט אז רייכבערג טוט עס. ער זאגט ער האט א נאן-פראפיט און ער האט אים שיעור באגראבן. און נאך א מזל ער איז נישט פון די פליי-ביי-נייטערס. סאו מען וועט זיך צוזאמקומען יעצט אין שול יעדער וועט אנהייבן צו פארציילן ווי גוט ער איז, ווי פיין ער איז, און ווי ער האט דא בא'גנב'עט און דארט בא'גנב'עט, יעדער וועט זיך אויפטון זיינע אייגענע זאכן. זאלסט קיינעם נישט טראסטן רבותי, אפילו ס'איז שבת אפילו ס'איז יום טוב, יעדער גייט מיט קליינע טעיפ רעקארדערס, והא ראיה, מען האט דערציילט, איך ווייס נישט איך נעם זעכצן טויזנט דיסקלעימערס, אז די פרשה פון בורי דייטש מיט אברומי רובין, איז אויך געווען אויף טעיפ אום שבת. היינט חילול שבת איז גארנישט, מען פרעסט טרייפות, מען איז אנגעפאשעט מיט נבילות וטריפות, מען האט נישט קיין געפיל פאר אידישקייט, און מען טשעפעט קינדער, מען טשעפעט מיידלעך, מען איז אויף דראגס, איז חילול שבת היינט שוין א פראבלעם? איז במילא זאלט איר וויסן, מען קומט זיך. צוזאם, מ'עט זיין אפאר טעג יעצט אין שול, און רוב עולם עט דאווענען ערליך, אבער די מיינאריטי ס'עט זיין אינדרויסן און מ'עט שמועסן און מ'עט אראפגיין אונטן און שמועסן, ס'עט זיין א געשמועסעכטס אז ס'עט זיין א שרעק, רבותי ס'דא מענטשן וואס האבן טעיפ רעקארדערס, ס'דא מענטשן וואס זיי געבן עס איבער פאר אזאלכע מענטשן וואס זיי ווילן זיך ארויסדרייען, אזוי ווי רייכבערג, רעכניץ, מיט די אלע חברה, און וואטשען צו ווי זיין פעטער רעכניץ גייט אנקומען, ער איז יעצט אין ארץ ישראל, ער קויפט זיך דארט סענדוויטשעס, איך האב מורא דער זעלבער חזר און דער זעלבע באגאבונד און ס'גייט אנהייבן ארויסצוקומען און פארטיג. רבותי דאונט טראסט עניבאדי און אפילו נישט דיין ווייב מיט דיינע קינדער דערצייל זיי גארנישט ווייל די סוף גייט זיין ווען דעי וואנט דעיל העוו עמיונישען טו געט איווען וויט יו. ס'קומט יעצט אזא הייליגע סדר נאכט, מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז שוין אויסלייזן, און טאמער חלילה איז נאך נישט געקומען די צייט מען זאל אונז אויסלייזן, אדער חלילה אונז זעמער נישט ווערד, דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ער זאל כאטש אזוינפיל טון אז אונז זאמער קענען לעבן, מ'קען דאך שוין נישט לעבן אין ארץ ישראל היינט, אין ירושלים האט אויסגעפלאצט א באס, מ'זעט די פיקטשערס, ס'איז שוידערליך צו קוקן וויאזוי די באס האט געברענט, און לעבן דעם האט עס אנגעכאפט נאך א באס, און. גראדע דער באס וואו ס'איז געווען דער עקספלאוזשען איז נישט געווען קיינער דארטן, באט ארום דעם באס און אינדרויסן איז דא פופצן מענטשן וואס זענען ערנסט פארוואונדעט, דא האט מען געטראפן יעצט א מנהרה, א מנהרה הייסט א הייל וואס איז אריינגעקומען פון גאזא ביז אריין צו די מדינת ישראל, דער אינדזשעניר וואס האט עס געמאכט ארבעט שוין אויף דעם יארן, ער האט עס אזוי גוט געמאכט. אין די לעצטע מינוט פאר סאם ריזען האט ער זיך פארקויפט פאר די מדינה און ער האט זיי דערציילט די גאנצע זאך, מסתמא האבן זיי אים געגעבן עפעס פאר דעם, זיי האבן אים אויפגעפיקט און געהאלפן צו אנטלויפן. ס'איז זייער שווער אזוי צו לעבן רבותי ופחדת יומם ולילה, און אין די זעלבע צייט קומען די רשעים, קודם האבן זיי גענומען אן אל על א פליגער און זיי האבן עס אפגעפעינט די פאר קאלערס וואס די געי האבן, די געי האבן די רעינבאו קאלערס, די רעינבאו איז אז דער אייבישטער וויל חרוב מאכן די וועלט, איז קוקט ער אויף א קשת און דאס איז אזוי ווי ער האט חרוב געמאכט די וועלט ליידער, סא די געי חברה האבן נישט וואס צו טון אין א צייט ווען די גאנצע מדינה פארט אויף רעדער און ס'איז נישט דא איין גאס וואו ס'איז סעיף, האבן זיי אפגעפארבט אן אל על פול מיט די געי קאלערס און ס'גייט יעצט זיין א גרויסע מצעד הגאווה, גייט זיין אזא געי פארעיד, מ'גייט זאגן פארן רבונו של עולם אונז לאכמער פון דיר. באלד עטץ וועט זעהן ווער ס'לאכט פון וועם. די וועלט זאגט אויף ענגליש איז דא א סעינג, He who laughs last laughs best. דער אייבישטער העט געווינען. די שאלה איז נאר וויפיל כלל ישראל העט מוזן נאך דורכגיין פון די מענטשן וואס זיי ברענגען אונז אונטער. און ווער זענען די וואס זיי ברענגען אונז אונטער מיט די מצעד הגאווה? ווער זענען אינוואלווד אין די געי? די עדה החרדית. זיי האבן א געי בעט אין ירושלים. מען טוט דארט אפ כל דבר אסור, איך באקום יעדע פאר וואכן א טעלעפאן קאל, רבי נחום איך בין א בחור פון מיר, איך בין געגאנגען דארטן אין די געי בעט, כ'האב נישט געוואוסט ס'איז א געי בעט, און איינער האט מיר אריין געשטופט אין אחור, און אן אנדערע זאגט איינער עפעס א ספרדיש האט זיך נישט געשעמט ברבים, ער האט מיר געגעבן א כאפ אן די ערווה, ס'איז אנבעליוועבל, און מען לאדט עס צו ווייל דאס האלט אויס די פרוי מקווה, אזא פנים האבן די פרוי מקווה. ס'אבער שקר, ווער ס'האט געגעבן די געלט פאר די פרוי מקוה, כ'מיין ער האט געגעבן א האלב מיליאן דאלער, ער איז גאלדענפלאו דא, כ'מיין ער הייסט וויינבערג, כ'בין נישט זיכער, איז ער האט מיר געזאגט מיט יארן צוריק, איך געב זיי גערן דאס געלט אויף אויסצוהאלטן אויכעט, נאר זיי ווילן דאפלט געלט, סיי ער זאל געבן, און סיי ער זאל האבן א געי בעט, און דאס איז די דאווידאוויטש משפחה, ס'איז יעצט אויך געווען איינער פון זייערע משפחה האט חתונה געהאט אין בני ברק מיט אזא גט מעושה, מ'לאכט זיך היינט אויס פון אלעם. סאו פרעג איך א שאלה, נו וואס דארף מען די עדה חרדית? נעמטס די עדה חרדית, שפארטס עס צו, און זאגטס געענדיגט תורת משה, דא דעטס איט, עד כאן איז עס געגאנגען. זיי נעמען גרויס געלט פאר הכשר געלט, און ס'איז ממש א שרעק, און אונז מוז מען עס באצאלן, און זיי האלטן נישט פון די תורה אינגאנצן. זיי גייען יעצט אריינברענגען הונדערטער טאנס פון פלייש פון טרייפות, פון אורוגוויי, פון די גאנצע סאוט אמעריקע. און מען וועט עס געבן א חלוקה און מען וועט באצאלן פאר דעם, ס'הייסט מען געבט פאר אידישע קינדער צו עסן כשר'ס? ס'איז ממש א שאנדע, און נאכדעם וויל מען וויסן פארוואס איז דא די אונטערערדישע היילן, און פארוואס פלאצן אויף באסעס? רבותי מען דארף זיך נעמען אין די האנט אריין, ס'איז נישט דא קיין רבנים, ס'איז נישט דא קיינער וועט פאר דיר נישט טוהן גארנישט, וואס רבנים זענען האבן מיר אונז שוין געזעהן. זיי טרויען זיך וואס אונז טרויען מיר זיך נישט, זיי וואוינען מיט שוועגערנס אלטע באבעס, די שוועגערן זיין אלטע באבע, גייט חזקל טייטלבוים, ס'שטעלט זיך אים אויף די מעשה זאגט ער ווייל ער נעמט וואסער פילן, כ'האב באקומען הונדערטער קאלס פון מענטשן וואס זיי נעמען אויך וואסער פילן, זיי האבן מיר אפילו געזאגט די נעמען פון די פילן, זיי זאגן ס'שטעלט זיך ביי זיי נישט, ס'איז נישט אין קאמפעטישן מיט ווייעגרע, די חזיר וואס דו ביסט, קען זיין דו האסט גענומען ווייעגרע, עניוועי, און דא דער צווייטער דיין פון וויליאמסבורג גייט וואוינען מיט די טאכטער, זי כאפט א נערוון בראך נאך די חתונה. זיי טרויען זיך אלעס, אונז טוען מיר נאר גארנישט. א אידענע האט אמאל געזאגט אין לאגער, מען האט מתיר געווען קטניות, זאגט זי ווער ווייסט וואס נאך די רבנים ווייסן אז מען מעג זיי זאגן דאך נישט אויס. רבנים טייערע, איר זאגטס אונז אויס דעם סוד, וויאזוי עטץ האטס אזויפיל קארידזש און גאטס און קאנפידענס אז עטץ זאלטס קענען טון אזאלעכע זנות, אונז וואלט מען זיך נישט געטרויט דאס צו טון, סא טעל אס, האו דו יו דו איט? גערעדט. די אראבער האבן אויך אסאך גאטס און קארעדזש, זיי לייגן אונטער באמבעס אין באסעס, הע הע, נעבעך קענט געהארגעט ווערן די גאנצע באס, עניוועי דאס איז רחוב דרך חברון אין ירושלים, דארט איז עס נעבעך געשען. יעצט אין עקוואדאר איז געשען אן ערטקוועיק, פון עקוואדאר ברענגט מען דאך די אלע טרייפענע פליישן אויף ארץ ישראל, שטעל דיר פאר, אפילו די ערד ציטערט שוין, ס'רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר. יעצט איינער זאגט מיר אז איך זאל זאגן מ'זאל וועלן פאר קרוז, אבער איך האב געזאגט לאמעך דיר זאגן, אונז האמיר שוין געהאט צו טוהן מיט איין טאמפסאן האמיר געמיינט אז ער וועט זיין גוט, ער איז נאך ארגער פון טשארלס היינס, אונז בענק מיר זיך נאך נאך טשארלס היינס ווייל אמת'דיגע שטרענגע קעיסעס האט ער נישט פארנעגלט, ער האט זיך נאר ארומגעשפילט אזוי און אזוי, איז למעשה און מ'עט טשארלס היינס איינזעצן און וואטשן מ'עט זעהן טאמפסאן אויכעט ער איז נעקסט זארג דיך נישט ער האט געמיינט ער וועט זיך לעקן מיט סאקמער ער מיינט סאקמער איז טאקע אמעריקע סאקמער איז די קלענסטע צאל פון אמעריקע עניוועי איז ער זאגט טאקע יעצט אז ער גייט נישט לאזן די געי אבער ווען ער וועט אריין קומען אין ווינקל וועט מען אים שוין זאגן ליסען דאס האסטו נאר געזאגט ווייל דו האסט געוואלט זיין אנדערש פון די אנדערע אפאונענט. געוואוט. אבער יעצט אז דו ביסט שוין געוועלט געווארן גייסטו אויכעט ווערן געי? וואטש און צי, דער'ס א סיסטעם טו דיס מעדנעס. סאו איך קען נישט זאגן מען זאל וואוטן, און ס'איז זייער זייער שווער אז א פרעזידענט זאל נישט אינדארסן די געי רייטס מיט די מאוומענט, און דער סוף גייט אמעריקע האבן א סוף אזוי ווי שלמה המלך זאגט אז לסוף מבקש ככר לחם. די רוסלאנד האלט זיך אין איין בויען, זיי האלטן אין איין מאכן נאך מיסלס און נאך מיסלס און נאך מיסלס, ס'איז אנבעליוועבל, אמעריקע האלט אים שוין פאר, וואס הייסט דו האסט דאך אונז צוגעזאגט אין יאר טו טאוזענד און עיט אז ד'עסט נישט מאכן נאר אזוינפיל נאר אזוינפיל, ער לאכט, קוק אים אן, קוקטס אים אן די פיקטשערס, ער לאכט פון אמעריקע, אמעריקע איז היינט גארנישט, אמעריקע איז אזוי ווי היינט סאטמאר. סאטמאר. אמאל האבן זיי געפירט די וועלט, זיי האבן איבערגעקערט שטעט אין אין יוראפ, און זיי האבן געטון מיט רבנים וואס זיי האבן געוואלט, זיי האבן געהארגעט, גערצח'נט, אלעס. אדער אפילו אזוי ווי בעלז, בעלז איז אויך אמאל געווען דערהיים אן אימפעריע, וויאזוי זאגט רבי אהרן, און געזאגט כהנים ארויס, יא, געוועלטס, רצח'ן, געוואר אלעמס, און היינט זענען זיי אן אויסגעבלאזענע איי, גארנישט. געקומען הונדערט רבנים האבן געלייגט דעם בעלזער רב אין חרם, ס'איז א געלעכטער, ס'איז א שיין חסידות, איך זאג נישט, אבער זיי באדערן נישט קיינעם, זיי ווייסן מען קען זיי צוריק געבן, די זעלבע איז אמעריקע, אונז האמיר אויסגעגעבן געלט פאר זנות און אז מען זאל מאכן די געי און נאכאמאל די געי און יעדע פרעזידענט וואס איז געלאפן האט מען אים געפרעגט ווי לאנג ווי ווי ווייט מוז מען ארויפציען דעם זיפער? מיט וויפיל מעג מען ארומגיין מיט אן אפענעם זיפער? דאס איז גאנץ אמעריקע. יא באצאלן זיי יעצט א ביטערע פרייז. אין די צייט האבן זיך אלע קליינע לענדער געבויעט. יעצט ווייסט נארט קאריע טרייט אויס די וואך דעם זיבעטן היידרידזשען ראקעט. זיי זאגן זיי קענען אנקומען אויף מאנהעטן אין נאו טיים. זיי האבן נישט קיין פראבלעם סא אמעריקע האט אינטערסעפטערס פיין נישט קיין חילוק ער העט ארויס שיקן פינעף איינס העט אדורך גיין דעטס אלל דעט יו ניד און דאס איבעריגע זעמער אויף צרות געווען א שטארקע לאנד עס וואלט געקענט זיין די בעסטע לאנד האט מען עס אנגעהארגעט נאר דער אמת איז זיי באצאלן א פרייז ווייל ווען פרענקלין דעלענא רוזעוועלט האט נישט געוואלט אויפנעמען די רבנים דעמאלטס איז נחתם ונגמר געווארן זייער גאנצע רשעות. זיי האבן געלאזט אויסבלוטיגן אידן פאר גארנישט און נישט, פאר נאו גוד ריזען, ווייל קענעדי איז געווען א גרויסער אנטעסעמיט און ער איז געווען גוט און ער האט געהאט טייס מיט היטלערן ווייל ער איז געווען דער אמבעסעדער פאר אמעריקע און האט ער געזען אז מען זאל גארנישט טוהן גוטס פאר אידן, נו נו יעצט באצאלטס עטס. עניוועי, איז ס'איז ליידער א ביטער אומגליק. אונז זעהן מיר אויס כמעט אזוי ווי ענגלאנד, ענגלאנד פלעגט מען זאגן אז אויף זייער מאנארכי איז נישט אונטער געגאנגען די זון, זיי האבן אייביג געהאט א זון, ווייל ס'איז געווען אין אפריקע, זיי האבן געאונט אלעס, היינט וואס איז ענגלאנד? טען דאונינג פלעיס, גייסט ארויף זאגסט א דרשה און און מען גייט אראפ, ס'איז גארנישט, זיי מוזן אנקומען צו די וועלט פאר אלע זאכן, ס'איז א קליינע מדינה און ס'האט שוין היינט פערציג פראצענט אראבער, און באלד וועסטו זעהן ווי מ'גייען זיצן אין זייער פארלימענט. גערעדט מיט די גרויסע שמאטעס און ס'פינישט, איטס אווער פאר עווריבאדי. עניוועי, שפילטס ענק ארום מיטן באשעפער. ס'איז נאר דא איין פראבלעם, די באשעפער שפילט זיך נישט מיט אונז. ווען ס'וועט זיין עס מלא סעוסיו דאס מעסט לעט פיל ווערן, אוי וויי ס'עט זיין גאו פריז וואו מעי לאסט. שריפה כל ארצה ואמר הדור האחרון על מה עשה השם ככה. כ'האב אויך געוואלט ווארענען זייער א וויכטיגע זאך, רבותי עס קומען פרעמדע מענטשן פון אוט אוו טאון און זיי קומען אין די שילן דאווענען, כ'האב אויך שוין איינגעפירט אז אין אלע גרויסע שילן, למשל OU שילן, OU מיינט זיי האבן, נישט זיי האבן א הכשר נאר זיי געהערן אונטער די OU. ס'מיינט זיי האבן די ספעסיפיקעישאנס וואס די OU פארלאנגט, ס'איז ארטאדאקס, מ'מוז האבן א מחיצה, מ'קען זעהן די פרוי, און ס'איז נישט ביי זיי, דאס איז נישט עק וועלט, ביי זיי זאגט מען יו קען סי באט יו קען נאט טאטש, עניוועי. אה, און נאכדעם נאך אסאך גרויסע שילן, כ'האב ארום געשיקט בריוון איבעראל, ס'איז דא א ליסטע פון אלע שילן, און ס'איז אויף מיין אינטערנעט סייט, ס'איז איבעראל, אז טאמער ס'קומט אריין א פרעמדער מענטש זאל מען אים הייסן געט לאסט, ווייל דו ווייסט נישט ווער ער איז, די איינציגע וועג דו קענסט קומען דאווענען, שבת אדער יום טוב, דו מוזט אריינגעבן מיטוואך איז די לעיטעסט פאר שבת, און פאר יום טוב מוז זיין אויכעט דריי טעג פריער, כדי מען זאל קענען מאכן זיכער אז מען קען דיך אויסטשעקן צו דו ביסט נישט קיין פעדאפייל, און נאר דעמאלטס קענסטו דאווענען, מען רעדט נישט פון קיין עליה, עליה דארפסטו דיר קויפן, אבער דו קענסט נישט קויפן נאר אז מען ווייסט ווער דו ביסט, ווייל. אמאל פלעגט מען האלטן אין איין טרעפן אין די בעק יארדס און אין די זייטיגע צימערן פון די שילן האט מען געטראפן פיל מיט חזירים, סאו דאס האט זיך נישט גוט אויסגעארבעט און ברוך השם דער עולם פאלגט, אחוץ די גרויסע שילן למשל סאטמאר עט נישט ארויסווארפן די חזירים ווייל די גאנצע גרויסקייט פון זלמן לייב זאלי קדחת א גארנישט א פיסטע שטריק ער איז אליין א הומו א געי וואס האט זיך ארומגעשפילט אין סיגוט אין כולל און אין די ישיבה מיט חברים און נאכדעם האט ער ארויסגעווארפן די חברים זאלן נישט קומען און די זעלבע אויך אהרן'ס שייגעץ דער ראבער מענדעלע ראבער, סאו די ווערט דאך נאר גרויס ווייל זיי האבן א גרויסן עולם, און אויכעט מען קוקט צוויי זאכן וויפיל עולם ס'דא און אויכעט ווי ווער ס'ענדיגט די שפעטסטע פארשטייסט במילא איז די גרויסע געפאקטע שול מען קוקט נישט ווער ס'קומט ס'קומען רעדזשיסטערד סעקס אפענדערס סתם חזירים וואס מען קען זיי קיינער זיי נישט ארויס ווארפן ס'דא א גראונד זאלן זיי זיצן דא. שטייסט? ווייל אזוי ווערט דאך די רעבע גרעסער, און בדיעבד בדוחק איז דאך גוט צו זיין אפאר חזירים ווייל די רעבע אליינס איז אויך נישט געווארן נאך קיין צדיק, ער האט טאקע א גרויסן עולם אבער הער אויס הע הע, זיינע סעקשועל דיזייערס ברויך ער נאך האבן. סאו, מ'ווייסט נאך נישט צו מענדעלע חזר קען נישט היינט איינעם טאטשן. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, באט איך זאג ענק נאכאמאל, זאלטס נישט אריינלאזן קיין פרעמדע מענטשן, וויזלאנג דו ווייסט נישט ווער יענער איז, פון וואו ער איז. און מען זאל זיי אוודאי נישט לאזן גיין אין טוילעט, מען זאל זיי אוודאי נישט לאזן זיך דרייען אין שול, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג. צוביסלעך ברוך השם ווערט די קאמיוניטי קלין, און מיט דער צייט האט מען א שיינע זויבערע קאמיוניטי, סאמטינג דעט שוד האב בין דאן אלל דיס יערס, און איך ווייס די עידזש יונגעלייט וואס זענען. וואס האבן קליינע קינדער, די אלע קומען צו און זיי זאגן הרב נחום יו מעיד סאטש א דיפרענס אז איצט קען מען אייך גאר נישט גענוג באדאנקען, און אסאך פרעגן דאז עניבאדי אפרישיעט וואט יו דיד, זאג איך אים הו גיווס א דעם, הו קעירס, איך טו עס דען פאר יענעם? איך האב געקענט פונקט אזוי האבן א דורכפאל אויכעט, ווען די רוצחים מיט די רשעים און די סאטמארע גענגסטערס וואלטן עס געקענט ווערן אונטערדרוקט מיט זייער משמרת הצניעות וואלט איך געווען היינט א אויסגעקוועטשטע ציטראנע און איי דידענט קעיר, ווייל איך האב געזאגט איין זאך.

סאו עניוועי, איטס טורנינג ברוך השם אראונד, און ס'גייט צו א בעסערונג מיטן אייבערשטנ'ס הילף. שוין, יעצט כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז אריינגעקומען א וויכטיגע מודעה אין די טמא'נע כלים אז שעלדאן סילווער האט געהאט די גערל פרענד די וואס ער האט, מ'האט אים יעצט אקיוזד אז ער האט געהאט צו טון מיט צוויי פרויען, און זעהט אויס איינע האט ער שטארק געוואלט פאר זיך, אבער ער איז דאך א פארהייראטער מענטש, ער איז א איד, זי איז א קעטהליק, וויאזוי וועט דאס ארבעטן? נאר ווען מען פארלירט דעם קאפ פארלירט מען אויך. עניוועי, איז די איטאליענער, די קאטוילישע איטאליענער שיקסע האט געהאט אן אנדערן קאונסילמאן, עפעס א פרענד, א בויפרענד, האט ער דאך נישט געוואלט אז זי זאל גיין צו יענעם, ווייל דעמאלטס וועט ער זי דאך נישט קענען האבן. שטעל דיר פאר וואס ער האט געטון, ער האט אזוי געדרייט. ספיקער אוו די האוז איז ער געווען אז ער האט דיסמענטלט יענעמס גאנצע שטעטל יענעמס גאנצן ווי ער איז געווען דארטן וואטעווער ער איז געווען פונקטליך איך ווייס א קאונסילמען צו וואס פארשטייסט וואסערע חזירים אונז לייד מיר דא קוק מיט וועם אונז האנדל מיר דא נאר דער אמת איז ער איז גערעכט ער איז נאר א חבר מיט הרב ראובן פיינשטיין א ביי אונז איז דאך דא די רבנים אליינס זענען דאך אויך חזירים סאו בקיצור דא האלט מען. שוין יעצט דארף מען רעדן אויסער די סעיפטי פון די קינדער מען זאל זיי נישט טאטשן מאלעסטן. מאלעסטן, רעיפן, אויסער דעם דארף מען רעדן פון סעיפטי, ס'גייט זיין צוויי טעג יום טוב, מען צינדט אן די הייסע האט פלעיטס, און מען צינדט אן אסאך אנדערע זאכן, קראק פאטס מאכן מענטשן, די אלע זאכן, קודם כל ציעט עס אסאך לעקטער, ס'קען געשען א קורצשלוס אין הויז, און נאכדעם האט עס נאך א זאך, ס'קען אליינס אנהייבן צו ברענען, און דאס איז זייער נישט גוט. במילא וויל איך אנזאגן פארן עולם זייער פשוט, זייטס סעיף, וואטש וואס עטס טוטס. און איך וויל נאכאמאל זאגן, וויין זאל מען נישט געבן פאר די קינדער, ברוינפן אויך נישט, און מען זאל וואטשן וואו זיי גייען, ווען זיי גייען, און דער עיקר איז מען זאל אבאכט געבן וועגן פייער העזערדס, וועגן אלע אנדערע זאכן, די אלע זאכן וואס איז מורא'דיג וויכטיג פאר סעיפטי, וואס ביי אונז אין סקול און אין די חדרים לערנט מען עס נישט, ווייל ס'איז דאך א חלק פון ביטול תורה, פארשטייסט? געזאגט. ביי די ליטא האט מען נישט געזאגט קיין קרבנות ביי מנחה, פארוואס? ווייל ס'איז ביטול תורה. נאר דער בחור איז אויסגעגאנגען אכט חדשים מיט די מיידל וואס ער האט געטראכט אז ער האט צו נעמען, פלעגט ער אויסגיין יעדע נאכט פֿיר שעה. פארשטייסט? דעמאלס איז נישט קיין ביטול תורה. זיי דערציילן א דזשאוק אז אין טעלז אין קליוולאנד איז דא א ליטווישע ישיבה, און די בחורים נעמען א שאוער, יעדן טאג, צווישן פֿינף און צוואַנציק מינוט ביז א שעה. מען זייפט זיך, מען נעמט העד ענד שאולדער מיט דעם, מיט יענעם, מיט אלעם. מען פאררעכט זיך דעם טשופ מיט די גרויסע האר, מען קעמט זיך. אבער אין מקווה גייען זיי נישט אריין. פארוואס? ווייל ס'איז ביטול תורה. ביטול תורה הייבט זיך אן ביי יעדע דבר שבקדושה. סאו, זאלסט לערנען דיינע קינדער סעיפטי, און זאלסט דיך אומקוקן צו דו האסט א זאך וואס איז נישט סעיף אין די הויז. און כ'האב ענק שוין געזאגט, קיינער זאל נישט טוישן קיין געז רענטש אליינס. און אזוי וועט דער אייבערשטער העלפן אז ס'וועט זיין א סעיף יום טוב. איך בעט אויכעט יעדע טאטע און יעדע מאמע זאלן באקוקן די קינדער, כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט מען דארף דאס באקוקן, ביינאכט לייג אריין דיין הענט אין זיין הויזן טאש, נישט ווען ער האט עס אן, הה, דעמאלס גייסטו אין דזשעיל, מען רעדט ווען מען לייגט עס אוועק, אמאל איז צו טרעפן א א רויטע פיל, אמאל איז צו טרעפן א אנדערע מין פיל, אמאל איז עס אז דאס מיידל זאל נישט פארשוואנגערט ווערן, ס'דא אסאך מיני פילן, און. ביז יעצט האבן די עלטערן נישט געכאפט אז זיי מוזן נאכקוקן די קינדער, און יעצט אז עטס כאפט שוין, זאלט עטס טאקע אנהייבן נאכצוקוקן די קינדער, ווייל אויסער דעם וואס זיי גייען ארויס מיט זנות און זיי נעמען פילס זאלן נישט שוואנגער ווערן, איז דא נאך א פראבלעם, די שאלה איז צו די אלע מעדיקעישאנס זענען כשר לפסח, העהעהה, ס'קען גאר זיין ס'איז נישט כשר לפסח אויך נישט. סאו דו לייגסט אריין גרויס געלט? אויף יעדע זאך ס'זאל זיין כשר לפסח, און דיין זון נעמט אזאלכע מעדיקעישאנס וואס דאס איז נישט כשר לפסח, אדער דיין טאכטער נעמט, ס'איז נישט קיין חילוק. יעצט כ'האב געזאגט אז מ'זאל נישט געבן קיין קעש אונטערן טיש, מ'האט מיך שוין אפגעווארט, מ'האלט מיך אין איין סטראשען, ווען ס'איז דא א לויער אין בית מדרש זאגט ער איך זאל גיין צו די פאליס, זאג איך ס'איז א שאד פאר די צייט, זיי טוען עניוועי גארנישט, זאגט ער איך זאל גיין צו די עף בי איי, זאג איך אים אויב מ'דארף וועל איך טאקע דאס טון, איך זאג נאכאמאל פארן עולם, געב נישט קיין קעש. ס'וועט אנקומען צו אפאר גנבים און גזלנים, נו מ'וועט מיר לויפן צום עלעגאנטער חזר, צום גאלאנטער רב, אדער צו דושינסקי גנב, ר' דושינסקי, און מ'וועט גיין מ'וועט זאגן מ'מוז גיין צו דין תורה, און טאמער נישט, און עטס קענטס זיך די גניבה גזילה, איי רעדער סי דעט יו דאונט ביי, דען יו לוז א פיו האנדערט טאוזענט דאללער, מ'וועט דאך מאכן א סעטעלמענט, מ'וועט צונעמען ביי דיר זעקס הונדערט טויזענט, מ'וועט דיר צוריק געבן דריי הונדערט. און איך וויל יעצט רעדן צו די בחורים און צו די יונגלעך און צו די מיידלעך. דיין טאטע און דיין מאמע האט נישט קיין רעכט דיך צו טאטשן דיינע פרייוועט פלעצער און אפילו ווען ס'געשעהט אזא גרויסער יום טוב און אפילו ווען ער שיכור'ט זיך אן אויף די ד' כוסות און מוז טרינקען דעם גרויסן כוס לשיטת הנודע ביהודה וואס איז נתקטנו הביצים און נאכדעם לאט ער זיך צו צו די קינדער'ס ביצים רבותי דיין טאטע טאטשט דיך אום שבת אדער אום יום טוב רופט נײַן וואן וואן איז שוין נישט אזוי ווי אמאל, די פאליס קענען שוין נישט באהאלטן די עווידענס, מען קוקט זיי נאך, מען האלט אין איין ארויסווארפן פון זיי און זיי טראגן אין דזשעיל, זייטס נישט אזוי דערשראקן, און איך בעט אויכעט אז קיינער זאל נישט רופן קיין געסט, דעם איינציגן גאסט וואס מען מעג לאזן ביים סדר איז אליהו הנביא, אויסער פאר אים זאל זיין אלע טירן צוגעשפארט, ס'קומען מענטשן, כ'האב נישט ווי איינצושטיין, איך בין פון די פרעמד, איך בין פון ארץ ישראל איך בין איבערגעבליבן בל תתאיין רוק אן איך בין א מלמד שוין אזויפיל יארן הע דאס ארץ ישראל'דיגע לאולייפס. שטעל דיר פאר דער וואלצער פון קוממיות דרייט זיך דא, שטעל דיר פאר, שטעל דיר פאר ווען איינער זאל רחמנות האבן אויף אים און אים אריינלאזן אין שטוב וואס וועט זיך אויסלאזן, און שטעל דיר פאר קנעפלמאכער אין לונדון האט זיך איינבעטן ביי איינעם אז ער וויל קומען צו אים צום סדר, ער האט אפגעהארגעט הונדערטער קינדער אין צפת. געזאגט. ס'איז דא וואס זיי זאגן אז די קוממיות'ער מצות איז געווען די בעסטע מצות, ס'איז טאקע געווען ווייל ס'האט געהאט אביסל זרע לבטלה אויכעט און אביסל קטנים, ס'האט געהאט מי רגליים אויכעט אין זיך. ס'איז ארויסגעקומען א נייע מאסט, ס'הייסט טרעדישענעל, ס'איז דא צוויי מינים, א שווארצע מיט א ווייסע, און ביז מען עפענט נישט די באטל דארף מען עס נישט לייגן אין פריזער, פארשטייט זיך נאכדעם ווען מען עפענט די באטל מוז מען עס לייגן אין פרידזשדער, און די שווארצע קומט פון. פון בארדאו, דאס איז פראנקרייך. און די ווייסע קומט פון אונגארן, טאקיי, טאקיי וויין, כ'האב עס נישט פארזוכט, נאר לויט ווי זיי זאגן דארף עס זיין זייער גוט, און ס'איז זיכער כדאי צו קויפן מיט א געהעריגן הכשר פון א פאבריק, ווי צו קויפן פון די אלע וויינען וואס מ'קויפט אין סעלער, ביי שווארץ, מיט ווייס, מיט רויט, איז אלעס טויג נישט. און דאס איז אויך געמאכט פון געהעריגע טרויבן וואס מען קוועטשט אויס וויין, נישט פון טעיבל גרעיפס. און מען דארף עס באמת טרייען, כ'וועל זאגן פארוואס, ווייל דעם שווארצן'ס וויין איז געמישט מיט זרע לבטלה, ער האט אפגעהארגעט הונדערטער קינדער וואס זענען געקומען קויפן וויין, יעצט קומען זיי אלע ארויס און זיי זאגן רחמנא לצלן, דאס האב איך געלייגט אויף מיין טאטנ'ס טיש. נאכדעם ווען ער האט מיך אויסגעריבן און אראפגעלאזט די זרע אויף די פלאר, ער האט מיר אפילו נישט געהייסן כ'זאל מיר וואשן די הענט, ער איז גראד צוגעגאנגען צו די באטלעך און ער האט עס געגעבן פאר אונז, איך האב אראפגעלייגט זעקס אזאלכע ביי מיין טאטן אויפן טיש, כאפסטו דא איז געווען א חזיר שטאל, איך האלט אז ער איז נישט באגלייבט אויף וויין און ער איז פון די אתרוגים אויכעט, איך האלט ער איז נישט באגלייבט אויף אתרוגים אויך. איך האלט ער איז א נואף און ער נישט באגלייבט אויף גארנישט, פונקט ווי זלמן עפשטיין איז געגאנגען צו די אתרוגים און ער האט געדארפט באקוקן די פיטמאות אויף די אתרוגים צו דער פיטום איז גוט, האט ער באקוקט די פיטמאות אויף א טאליענישע שיקסע אום שבת קודש. ווי האט דער רבי געזאגט? ס'איז געווען א הויז בחור וואס האט גע'גנב'עט יום כיפור האט אים דער רבי געטראפן ווי ער גנב'עט געלט, זאגט דער רבי דו ווייסט נישט אז יום כיפור מעשר'ט מען נישט? וואס איז ווען דא פארגעגאנגען? און אלעס איז געווען פיין, הע הע, אונז די הייליגע חברה, אונז זעמער אזוי הייליג געווען אז אונזער הייליגקייט האט זיך אפילו אריבער געשאסן אויף ארץ ישראל, מ'האט יעדן באליידיגט, יעדן מבזה געווען, ס'איז געווען לעבעדיג. שוין, מענטשן האבן מיר פארגעהאלטן, ס'הייסט האסט נישט געלאזט גיין, האסט געמאכט זיכער אז מ'זאל נישט גיין צו די וואלן, און. די רבנים האבן פארלוירן דעם פאליטישן קאנעקשאן, איך וויל פרעגן איין זאך, ווען מען האנדלט פון א חילול השם האב איך א פראבלעם צו די רבנים האבן קאנעקשאן צו זיי האבן נישט קאנעקשאנס, וואס איז מיינע ביזנעס, איך מיין אין ארץ ישראל האט מען זיך גע'חנפ'עט צו די רעגירונג און מען האט געוואלט האבן פאליטיקל קאנעקשאנס, און די אלע ערליכע אידן, אונזער רבי מיט אנדערע האבן געזאגט אז מען טאר דאס נישט, ס'איז נישט מותר. פאנאוויטשער רב האט געזאגט איך קען נישט זיין אין כנסת ווען נישט כ'האב נישט קיין געלט צו קויפן יעדן טאג א נייעם רעקל, האט מען אים געזאגט איר קענט קומען מיטן זעלבן רעקל איין טאג נאכן אנדערן, זאגט ער יא, אבער כ'וועל הערן דברי מינות וכפירה, כ'וועל מיך מוזן רייסן קריעה, כ'וועל מוזן גראד קויפן א נייע רעקל, און דאס איז שוין געווען א ליטוואק, און וואס ער האט שוין גענומען געלט פון די מדינה, און ס'איז דא א פאן העכער פאנאוויטש אין יום העצמאות. סאו האט עטס עפעס א פראבלעם ווען ס'איז דא א ענין פון א חילול השם? כ'פארשטיי נישט די גאנצע זאך. און נאכדעם, איך פרעג א שאלה פון יעדן איינעם. דו זאגסט ער וועט נישט האבן קיין פאליטיקעל קאנעקשאנס. וואס האב איך אז אהרן צו זאליק'ע צו משה טעראריסט פרידמאן צו די אלע שקצים האבן פאליטיקעל קאנעקשאנס, וואס האב איך פון דעם? איז איינער צוגעקומען צו א איד וואס האט קינדער אין תלמוד תורה אזוי ווי אונז האמיר גרויסע פאליטיקעל קאנעקשאנס? לעקשענס, אונז באקומען געלט אויף דיינע קינדער ווייל זיי זענען שוואך אין לערנען וכדומה, איז וויל איך פארשטיין, האט מען דיר אמאל געגעבן א דיסקאונט פון א דאלער א חודש? וואס האסטו אזא הרבצה? דאס וואס איך טענה צו יעדן, אונז זעמער געווארן אזוי משוגע מיט די גאנצע מאוומענט מיט חסידות, ווען חסידות האט דיר עפעס געגעבן? ס'האט דיר געגעבן תורה ויראת שמים, דער רבי האט מחנך געווען דיינע קינדער, און ער האט נאך געגעבן פאר אן ארעמאן אפאר טאלער אויכעט. איז במילא פארשטיי איך פארוואס איך בין משוגע געווארן פארן חסידות. אבער היינט בעיסיקלי איז חסידות אזוי, אני אמלך, איך בין באלעבאס, אזא סקווערע הונט, אזא רשע, א דרעקיגער, קען פארברענען מענטשן ווייל ס'דאכט זיך אים אז אין פרידוואלד דאווענען אפאר מענטשן וואס זיי גייען דארט מיט קראנקע און זיי מוזן זיי צושטעלן א מנין, איז דער שייגעץ, דער רשע, האט זיך אריינגעשטעלט דארטן און מ'איז געגאנגען מ'האט פארברענט ראטענבערג. סאו בעיסיקלי וואס געט דיר חסידות? ס'געט דיר מידות רעות? ס'געט דיר זאלסט נישט מורא האבן פאר די תורה, סאו וועט אהרן יא האבן קאנעקשענס, וועט זלמן לייב יא האבן קאנעקשענס, וועלן זיי נישט האבן קאנעקשענס, וואס האב איך דערפון? און חוץ פון דעם, וואסערא קאנעקשענס ברויכסטו? אז מ'זאל לאזן טרעילערס אין וויליאמסבורג? איך האלט מ'דארף עס אוועקנעמען, דאס איז איינע פון די זאכן וואס מ'איז שוין אויף די אדזשענדע, מ'רעדט שוין מיט זיי, מ'טאר דאס נישט צולאזן. איך אליין בין שיער געהארגעט געווארן עפעס איין טאג, מען קומט ארויס און מען זעהט גארנישט, און ווען דו זעהסט שוין יענע קאר, טאמער איז ער גענוג נאנט, פארט ער אין דיר אריין חלילה, וואס האב איך פון די אלע קאנעקשאנס? אונז האמיר גארנישט פון די אלע קאנעקשאנס, אז אפאר סטאר קיפערס האבן נישט מוזן צאלן אן עקסטערע רענט פאר א פסח סטאר, דאס איז אונזער גרויסער גליק, דער אמת איז מען קען נעמען די אלע זאכן אין א ביג וועירהאוז און מען קען דעליווערן די אלע זאכן, מען דארף נישט די טרעילערס, איטס נאט ריעלי גוד. גייסט אדורך די טרעילער, אויבן לייגן זיי ארויף מען זאל נישט גנב'נען, און ווען ס'עט קומען א גוטער ווינט און ס'עט אראפפאלן ס'עט איינעם דערהארגענען, דעמאלטס עט מען זאגן או איים סאו סארי, אבער מ'טאר נישט גיין צו די רעגירונג מאכן א לאוסוט פארוואס? מסירה! פארשטייסט? ווער ברויך די קאנעקשאנס? דאס וואס די גאווערמענט געט פאר חינוך געבן זיי עניוועי, צו דעם דארפסטו נישט קיין קאנעקשאנס, דאס באקומט יעדער מוסד. נאר וואס טאמער מען טרעפט מיין מיידל און די הצלה עט זיך אריינמישן העט מען זאגן מען טאר נישט רעדן דער שרגא האגער העט זאגן מען טאר נישט רעדן מיט איר שרגא איך האף דו ווייסט די קומסט יעצט אויך ארויף אויף די אדזשענדע די מיט סטיוו ליטווין די גאנצע חברה ווייל איך טענה צו די גאווערמענט ס'איז נישט דא נאך אזא קאראפטעט ארגענעזעישן ווי די הצלה דא אז זיי נעמען א ניינציג יעריגן איד און זיי ווילן אים אריינטראגן אין שפיטאל ער זאל נישט שטארבן פיין ס'איז זייער א גוטע זאך. ס'האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט דעם, און דא אז מען רעיפט יונגע מיידלעך און זיי נעמען די די ען עי זיי ווילן אריינטראגן אין שפיטאל און זיי זאגן פארן דעטעקטיוו מען קען נישט רעדן ווייל ס'איז נישט צניעות'דיג, אקעי יעצט וועסט שוין זען וואס דאס הייסט צניעות, אז ס'האט זיך אנגעהויבן גייט אלעס. יעצט יעצט מיינסט דאך נאר אז די שומרים גייט, ניין ניין ניין ניין נישט נאר די שומרים וואס דאס איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, דא גייט פייפן די גאנצע הצלה אויך. זיי האבן נישט קיין שום רעכט צו טון וואס זיי טוען. ווילסט אריינטראגן א קראנקן? פיין, דעליווער אים ענד דעטס איט. איך האב אמאל גענומען א קורס צו זיין א הצלה, נישט ביי די הצלה, איך האב מיט, איך ווייס, אלעס וואס האט צו טון מיט ביוראקרעסי גלייך איך נישט, איך האב נישט מיט זיי גארנישט. כ'בין געגאנגען, כ'האב באצאלט, דעמאלטס האט געקאסט זיבן הונדערט און פופציג דאלער פלאס בוקס, איך האב גענומען א קורס. נאכן שווערן קורס האט מען מיר געזאגט איך זאל שרייבן אן עסיי וואס דאס איז הצלה, וואס דאס איז א פירסט עיד. נישט הצלה, די גוישע. האב איך געזאגט בעסיקלי ס'איז א קאר סערוויס, ס'איז א טעקסי מיט א סיירין און דעטס איט. און די זעלבע דארפן זיי וויסן, ס'איז בעסיקלי א טעקסי מיט א סיירין. צו נעמען און נישט לאזן אינטערוויוען מיידלעך און האבן קאנעקשאנס מיט די פאליס, הע הע דעטס איז פיניש. הע הע הע דעטס. פיניש, יעצט, איך בין זיכער ס'דא קעיסעס היינט אויכעט, נאר מ'באהאלט עס פון מיר, אבער די קעיסעס וואס אונז ווייסן מיר וויל איך די גאווערמענט זאל יעצט אהער נעמען, און אז ס'וועט מיר געלונגען, דעמאלטס וועט זיין גוט מיטן אייבערשטנ'ס הילף. יעצט צוריקקומען צו די וואלן, עטס געדענקטס איך האב ענק געזאגט פארוואס מ'טאר נישט וועהלן נישט פאר קרוז אויך נישט כאטשיג ער זאגט ער איז קעגן די געי ווייל די גאנצע זאך ארבעט אזוי, ס'דא אין דברי חיים איז דא א מעשה, אמאל האט ער געהאלטן ער קען מתקן זיין די גאנצע וועלט, נאכדעם די גאנצע שטאט, און נאכדעם זיין הויז, און נאכדעם נאר זיך. דער סוף אויף דער עלטער האט ער געזען, הלוואי ווען מ'קען זיך מתקן זיין. די זעלבע איז דא אויך, ווען א מענטש לויפט צו זיין א פאליטישן, ער גייט מתקן זיין די גאנצע וועלט, און ער פארקויפט, ער העט טון, ער העט מאכן. שפעטער ווען ער קומט אריין אין אפיס, הייבט מען אים אן צו זאגן, איין מינוט, ס'דא דא א קאמיטעי און ס'דא דא אזא קאמיטעי מיט אזא קאמיטעי, און ווען דו ענדיגסט מיט די אלע קאמיטעיס געסטו א טראכט צו דיר אליין, קוק ווי פאוערלעס איך בין, האו דו יו לייק דעט? דעטס וואטס העפענינג. א מענטש האט חתונה מיט א ווייב, אה איך גיי זיין א שטרענגער טאטע, איך וויל טוהן, איך וויל מאכן, און דאס ווייב הייבט אן האהאהא, זי לייגט אראפ דעם פיס, ווען ער ענדיגט זאגט ער איך בין געפאנגען ביים ווייב, אבער אמאל פארקערט, אמאל איז אז זי וויל זיין גוט איז זי געפאנגען ביי אים. ס'איז צוויי מענטשן, ס'איז דא א פאוער סטראגל, מען זעט ווער ס'האט מער קארידזש און ווער ס'קען מער קלאפן, און שטעל דיר פאר ווען דו האסט צו טון מיט א קאמיטעי מיט אפאר הונדערט מענטשן, ביסטו אויף צרות. אין אמעריקע האט מען געוואוסט אז א פרעזידענט שרייבט אן עקזעקיוטיוו ארדער, דאס איז תורת משה, דאס מוז אויסגעפירט ווערן. היינט דער פרעזידענט האט אונטערגעשריבן עטליכע עקזעקיוטיוו ארדערס, מ'האט אים געלאכט אין פנים, מ'שטופט די צייט, ס'זאל דורכלויפן די טערמין, און נאכדעם איז ער פינישד. די לעצטע אנדערטהאלבן יאר בעיסיקלי טוט ער גארנישט. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. עניבאדי קומט אריין אין אמעריקע, קומען גראד אריין די אלע פאלעטישענס מיט די נאנטע און מיט די ווייטע און זיי זאגן אים, ליסען, ביז יעצט האסטו געזאגט וואס דו האלטסט ביים טון און יעצט גייט מען אונז דיר זאגן וואס דו וועסט טון, ענד ביפאר יו נאו איט נעמט מען אים צו אלע אלע כוחות, ענד דיס איז וואט איטס אלל אבאוט. האב איך געזאגט מען טאר נישט וועלן פאר קיינעם אפילו פאר קרוז, ער זאגט צו ער זאגט צו ער זאגט. צו. ער זאגט צו ער וועט זיין א וואוילער. יעצט, מען האט געפרעגט טראמפ מיט אפאר וואכן צוריק, איך האב עס נאכגעזאגט אפאר וואכן צוריק, וואס גייסטו טוהן וועגן די געי? זאגט ער ליסען איך בין נישט פראו איך בין נישט אנטי, דאס איז נישט מיין אדזשענדע. בכלל דאס איז נישט קיין פרעזידענטשל אדזשענדע. אין אמעריקע וואוט מען וועגן אבארשען רייטס, אז א פרעזידענט האלט יא דערפון צו נישט, לויט דעם טוט מען אים דזשאדזשן. אבארשען רייטס איז בסך הכל אינטערעסאנט פאר פרויען, סאו פופציג פראצענט פון אמעריקע האט מיט דעם נישט קיין שייכות. סאו גייט גיין די פופציג פראצענט וואוטן פאר זיך א פרעזידענט און נאכדעם פאר די אלע וואס זענען נישט מעזיין ארום און ארום האט עס אויך נישט קיין שייכות און אמאל איז דא א מעדיקל פראבלעם אויף דעם זאגן די רבנים אויך אז מען מעג מאכן אבארשען אוואדע מען פרעגט א קאמפעטענטן רב סאו די פרויען האלטן דאך נישט אז ווען א פרוי איז אין געפאר אין מעדיקל געפאר זאל זי מוזן אויסטראגן א בעיבי. שאלה איז נאר וואס דאס הייסט א מעדיקל פראבלעם און מ'זאל זיך נישט פאפן עס זאל נישט זיין גרינג צו הרג'ענען א קינד אבער אויף דעם וואוט מען א פרעזידענט? דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט זייער א גוט ווארט מ'האט אים געפרעגט וועם לאזטו אונז איבער זאגט ער מיין דרך האב איך דאך ענק שוין אויסגעלערנט ווידערום וועסט דארפן האבן א שאלה אין ביזנעס זאלסטו פרעגן א לויער פרעגן אן אקאונטענט ס'איז דא וועם צו פרעגן וועסט האבן א מעדיקל פראבלעם זאלסטו פרעגן א דאקטער און דעטס די רייט וועי אף טינקינג למשל ס'איז דא רעבעס וואס זיי פסק'נען, דיני נפשות, נעם דעם דאקטער נעם יענעם, דער אייבישטער זאל העלפן, דא זאגט מען די באלאני, האב איך אייביג געזאגט, ווען א מענטש קען די הלכה, און ער ווייסט וואס ער טוט, און ער טוט ריכטיג, דארף אים דער אייבישטער העלפן, טאמער ער קען נישט די הלכה, קען אים דער אייבישטער נישט העלפן, ווייל ער ווייסט דאך נישט וואס צו טון, דאס זעלבע מיט די רעבעס, זיי ווייסן נישט ווער, וואס, ווען, זיי קענען נישט די קראנקהייט, און שוין, און זיי געבן עצות, אויף יענעמ'ס בלוט. סא עניוועי, האט ער שוין געלאזט זיך הערן היינט שוין א נייע סטעיטמענט אז אזוי ווי די גאס וויל ס'זאל זיין גיי איז ער אויך אינטערעסירט שוין. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? כ'האב דאס געזאגט, יו קאם אינטו די אפיס זאגט מען דיר וואס צו טון. נאך א מזל קיינער נישט געגאנגען וואוטן, די וואס האבן זיך צוריק געהאלטן אז זיי האבן געהערט אויפן האטליין אסאך מענטשן האבן אפגעקאלט שכוח און באדאנק, און א גרויסן שכוח קומט זיך פאר ר' שלמה משה דיימאנד וואס ער שלאגט זיך שוין אויף דעם יארן, ארויסגעגעבן א ראבאקאל, און ס'האט אים איינמאל שיעור געקאסט דאס לעבן. ער האט אין סקווער איבערגעדרייט אז מ'זאל נישט וואוטן פאר וועם די רבי האט געהייסן. יעצט אז ס'איז געלאפן דעם רבינ'ס גערלפרענד איז במילא האט סקווער אריינגעלייגט גרויסע כוחות. די זאך איז נאר וואס איך האב א מעסעדזש פארן סקווערע רב איז דעט הי מיסט די באוט ווייל ער איז געווען א משכב זכור'ניק אין צעלימער חדר. דאס איז קלאר, וועגן דעם האט מען דאך געבויעט דאס גאנצע שטעטל עד אויף טאון. יעצט למעשה ער איז שוין אן אלטער שייסער, און איך קען נישט גלייבן אז ער האט נאך כח גברא, דער אלטער חזיר. טאמער האט ער נאך געהאט האט ער דאך עס שוין אויסגעגעבן אין הערשי ברייער. סאו פארוואס זאל ער חרוב מאכן די וועלט אז מען זאל ארייננעמען אזאלכע שמוציגע קאנדידאטן? פארוואס זאל ער חרוב מאכן די וועלט? ס'איז דאך שוין פאר אים נישט נוגע. און ווידעראום אז אנדערע זאלן זיך קענען אינדזשויען. הערשי ברייער וכדומה, נו, איך פארשטיי דאס נישט, אויף דעם גייט ער מכלה זיין שם שמים? וואס מיינט דער סקווערע רב אז מ'עט טוישן די גאווערמענטס געזעץ אז יעדער מעג שטופן אריין אין אחור פאר א צווייטן, עמיר אונז נישט ווייטער שרייען אז מען טאר נישט? אונז עמיר עס לאזן אז דינא דמלכותא דינא חלילה? אונז עמיר נישט ווייטער שרייען אז דער סקווערער רב איז א שייגעץ און א מניוול? און נאך א זאך. סקווערע רבי דארף זען דיין גערלפרענד זאל פעסן א געזעץ אין אמעריקע אז רציחה איז מותר, בפרט נאך ווען ס'איז די טשערנאבלער געזע, און ווען ס'איז דער סקווערע רבי. אז איינער שטייט אים אין וועג זאל מען אים אראפמאלן. דארפסט אבער זיין זייער קערפול ווייל טאמער גייט דורך אזא געזעץ, דו האסט הונדערטער בחורים וואס זענען געווארן אויסווארפן, און זיי גייען עס טון פאר דיר אויך. דו ביסט נאר אזוי סעיף ביז יעצט ווילאנג דר'עולם האט זיך נישט ארגענעזירט קעגן דיר. ס'איז געווען פאר א יאר צי פאר צוויי יאר האבן זיי געבויעט עפעס א סוכה, געקומען א שליחות פון רבי'ן מ'זאל עס אראפ נעמען, האבן זיי געזאגט טאמער נעמט מען אראפ די סוכה קומען אונז מיט מאלאטאוו קאקטעילס און מ'באמבעדירט דעם רעבינ'ס סוכה, האט דער רבי געוויסט אאפ זענען די יונגע חברה זענען שוין קלוג געווארן, היינט וואלט נישט מעגליך געווען די אלע חסידישע רשעות'ער, נישט דעם סקווערער'ס רשעות, נישט ליפא פרידמאן'ס רשעות, נישט דעם ברך משי'ס רשעות, נישט די רעבעצינ'ס רשעות. די אלע זאכן וואלט היינט נישט געקענט געשען, ווייל דער עולם האט זיך אויסגעלערנט. וואטס גוד פאר די גוס איז גוד פאר די גענדער. מען האט היינט נישט קיין מורא. זיי האבן זיך איינגערעדט. משה טעראריסט פרידמאן האט געשיקט דארטן איינעם, ער האט זיך גערופן משה אילאוויטש מיט יענקילוויטש, האט מיך אפגעקאלט נאך צו דעם האטליין, ווייל וועט ער דאס טון וועט ער יענץ טון, יעצט ביז זיי האבן נישט געשאסן האב איך דאך נישט געהאט וואס מורא צו. זיי האבן געשאסן בין איך געגאנגען נעמען גאווערמענט העלפ און ער קאלט מיך נאך אויף, אה משה קען משה קען זאג איך משה קען מאכן וואס ער עסט מער פון דעם קען ער נישט, מאך עס צו שוין ווייל משה האט עס זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן קודם קען איך עס נישט צומאכן ווייל איך בין נישט אינדערהיים זאגט ער ניין דו קענסט מיט א באטן מיט א באטן זאג איך איך קען אבער איך וויל נישט. איך וועל עס נישט צומאכן, און גיי דעליווער דעם מעסעדזש צו משה, זאג איך קען זיין ער איז דיין גאט אבער מיינער איז ער נישט, און איך בין כופר אין דעם שייגעץ, און משה, אזוי האט ער געמיינט ער וועט פירן די שטאט. פונקט ווי איך זאג אז דער סקווערער רבי איז א בהמה, אפילו ער וועט מתיר זיין משכב זכר, ער האט שוין גארנישט דערפון, שוין אן אלטער אויסגעוועפטער שייסער, קען זיין. קען זיין ער האט נאך יא, קען זיין ער האט נאך כח גברא דער חזר, באט עניוועי. די זעלבע משה טעראריסט פרידמאן האט זיך אריין געלייגט אין א מלחמה, ער האט געטוהן, ער האט געמאכט, אוה א, ער איז אנגעקומען, ער האט אויפגעבויט א חסידות פאר זיין ווייב, דאס אלעס וואס ער האט געטוהן, מער פון דעם האט ער גארנישט געטוהן, וואס האט ער דערפון? ער האט משיג האט ער אויך געהאט פרנסה, פאר פאר פרנסה האט ער דאס נישט געדארפט טוהן, און ער האט שוין געהאט גענוג אויף צו ריטייערן, סתם וואס דאס הייסט ער איז אריין ריב לא לו. און אונזער הייליגער רבי האט געשאלטן ווער עס וועט אנרירן מיינע מוסדות וועל איך מיך אין אים נוקם זיין בזה ובבא. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך. דער רבי האט אמאל געזאגט דער דברי יואל אז דער קדושת יום טוב האט געזאגט אז ס'איז געווען עפעס א רב האט געזאגט אז א רב וואס ס'טוט נישט אויף אין די שטאט חידושים דער איז נישט קיין רב. האט דער קדושת יום טוב געזאגט און איך זאג אז א רב וואס מאכט נאר נישט קאליע איז ער שוין א גרויסער רב. יעצט כלפי מה דברים אמורים. ס'דא דא דער רבי דער אפגעריסענער. פערד, דער שוואגער פונעם קרוק פארטי פייוו. ער איז געגאנגען ער האט אונטערגעשריבן קעגן מיר, ער האט געהאלטן ס'איז מורא'דיג וויכטיג, שטעל דיר פאר, מורא'דיג וויכטיג, האט אונטערגעשריבן דער בהמה וואס ער איז. יעדער דיין מיינט ער מוז עפעס אויפטון אין אידישקייט, אז דו טוסט נישט אויף, דו מאכסט נאר נישט קאליע האסטו אויך שוין אויפגעטון. האט ער געהייסן יעצט אז ער האט א נייעם פאטענט ווי אזוי מ'קאשערט אויווענעס, מ'לייגט דערויף אן אייזערנע בלעך, מ'צינדט עס אן פול בלעסט, און ממילא איז עס געקאשערט. ס'איז א מורא'דיגע פאטענט, נאר איך האב שוין גערעדט מיט דריי פיר יונגעלייט פון קרוק קרוק טשין אז זיי האבן זיך געהארגעט דעם אויוון, א טויזנט דאלערדיגן אויוון, א צוועלף הונדערט דאלערדיגן אויוון, געגאנגען איינער האט אים אפגעקאלט און ער זאגט אים דו ווייסט נישט וואס דו האסט געטון, דו האסט מיר געהארגעט דעם אויוון, זאגט ער הער אויס איך בין נישט רעספאנסיבל פארוואס ס'איז געווארן קאליע, איך זאג דיר וואס מ'דארף טון. שוין, אזוי האט זיך אנגעהויבן די בהמה'שקייט. יא, ער וועט לאנדן שלעכט. די אלע וואס האבן געטשעפעט מיט די קינדער זענען נישט גוט געפארן און ער וועט אויך נישט גוט פארן. ספעשלי אז ער האט צובראכן אזא שיינע קהילה און ער האט געוואלט צוברעכן. צובראכן האט ער זיך. און ער פירט און ער מאכט און ער טוט. און דאס איז געווען פונקט פארקערט פון וואס הרב שלוימע'לע האט געהאלטן. די קהילה האט הרב שלוימע'לע געבויעט. אמת, באבוב איז געווען אן אלטע קהילה נאך אינדערהיים. אבער אין אמעריקע האט עס הרב שלוימע'לע געבויעט. און הרב שלוימעלע האט נישט געוואלט אז מען זאל זיך שלאגן און קריגן, ער איז געווען דער איינציגער מענטש וואס אונז קען מיר וואס איז געווען א פאבליק פיגער וואס האט אין זיין לעבן נישט געהאט קיין מחלוקת מיט קיינעם, ער האט געליטן פון זיין ווייב, זי איז געווען אלץ, זי האט אים שוין נישט אנגעגרייט גארנישט, ער האט קיינמאל נישט פארציילט פאר קיינעם א שלעכט ווארט, און דעמאלטס ווען ער איז אנגעהויבן נישט געזונט צו ווערן האט מען דאך געזען וואס ס'גייט פאר, האט מען אים געפרעגט רבי. פארוואס זאגסטו אונז נישט? וואלט מען דאך צוגעשטעלט העלפ. קיינמאל נישט געוואלט פארציילן גארנישט אויף קיינעם. ער איז געשטארבן אין אהרן הכהן'ס יארצייט אוהב שלום ורודף שלום. ער האט געראטעוועט כ'ווייס נישט טויזענטער מענטשן. ער איז געווען פארשטעלט ווי א גוי, אבער איז ארום געגאנגען העלפן אידן. און געוואוינט האט ער אויכעט אינדרויסן פון געטא צווישן די גוים. מיט אזא מענטש גייט עטס אייך טשעפען? בהמות וואס איר זענט. ער האט אראפגענומען פון די מעפ דעם גרויסן גביר פון ענגלאנד, און ער גייט אראפנעמען אלע וואס זיי געבן געלט פאר דעם שייגעץ. ער טאר זיך נישט רופן באבוב, ער דארף זיך רופן סדום און קרח'ס רובניקעס. ער קען אביסל גמרא? שוין, מיט דעם ער מיינט ער מעג ער יענעם אונטערברענגען. די וואך שטייט אין חומש רש"י אז טאמער ס'איז דער זון פון דעם כהן איז ראוי, נעמט ער איבער. און איך זעה נישט וואס יענער איז מער ראוי, דער זאגט זייער שיינע תורות און ער פירט א שיינע קהילה. שטעל דיר פאר וואס ער איז א אוהב שלום ורודף שלום. איך וויל דערציילן א מעשה. כ'האב חתונה געמאכט מיט א יאר צוריק. מיינע צוויי אייניקלעך זענען געקומען שבת און זיי האבן נישט קיינער זיי נישט מקרב געווען ווייל זיי געהערן נישט דארט, מ'האט נישט געוואוסט ווער זיי זענען, זענען זיי געגאנגען געגאנגען אינדרויסן זיי האבן געדאווענט אין די פאליש, געדאווענט אין פאליש. באבוב רב גייט ארום שפאצירן פרייטאג צונאכטס ביים דאווענען, האט זיי געזען, האט ער ביידע גענומען ביי די הענט און זיי אריינגעברענגט אויבן אן אין בית מדרש און זיי אראפגעזעצט. א צוויי דריי טאג שפעטער. האט ער זיך געטראפן אין ביי די חתונה, ער האט געטראפן איינעם, האט אים דערקענט, זאגט זאגט ער אים, דיך האב איך נעכטן גענומען דארט אין בית מדרש, זאגט ער יא, זאגט ער איך וויל דיך איבערבעטן, קען זיין איך האב דיך מבזה געווען, דאס איז באבוב, דאס איז ר' שלוימעלע, קומען די שקצים און דרייען א קאפ זיי זענען באבוב, און ער דעקט נאך צו, הייסט מען זאל צודעקן דעם אויוון, און מען הרג'ט אפ דעם אויוון, און ער איז נישט ריספאנסיבל, זאג אז דו האסט אונטערגעשריבן אויף מיר ביסטו אויך נישט ריספאנסיבל, דו לאו לייף. און אויף צו צוברעכן יעדנס אויוון פון טויזנט דאלער און מער ביסט אויך נישט רעספאנסיבל? די פערד וואס דו ביסט! כ'האב ענק אייביג געזאגט אז מ'טאר נישט אוועקפארן אויף פסח. כ'האב יעצט באקומען א טעלעפאן קאל פון א גרויסע הכשר פירמע וואס זיי געבן הכשר אויף א גאנץ יאר פאר א מענטש וואס האט א קיטשען קאמערשעל און אויף פסח. בקיצור, כ'וויל נישט אריינגיין אינעם גאנצן אריכות ווייל די ארגענעזעישן האט מוראדיג מיטגעהאלטן זיי האבן גראד אראפגענומען דעם הכשר און אראפגענומען אלעס פון די שעלפס נאר וואס איז געווען איז דארטן דא איינער נישט קיין גרויסער פרומער א שותף און זיי האבן געקויפט אינדרויסן עסן און זיי האבן עס געליפערט מיט די לעיבלס נאר ער האט געמאכט עפעס איין מיסטעיק מיט א לעיבל ער האט איבערגעלאזט איין אינגרידיענט וואס דאס איז זיכער חמץ עניוועי מען האט גראד אויפגעקאלט די אוטפיט זענען געקומען גראד מיט די משגיחים זיי האבן געזאגט זיי האבן קיינמאל נישט געהאט דאס ביי זיך אין קאך און למעשה האט מען יעצט אראפגענומען דעם הכשר אויף פסח, מ'האט אראפגענומען אלעס פון די שעלף, און מ'גייט יעצט דן זיין צו מ'זאל אים בכלל ווייטער געבן א הכשר. שטעל דיר פאר ער וואלט אנגעטרייפט די גאנצע שטאט, ס'איז איינע פון די חשוב'סטע אידישע אלטרא ארטאדאקס שטעט וואס איז דא, און דעם זאג איך דעם עולם, ס'איז ממש א א שרעק, און זיי האבן מיך אפגעקאלט, די אוטפיט האט מיך אפגעקאלט, זיי האבן מיר געזאגט רבי איד, יו דאונט איווען נאו האו רייט יו אר. ווער דו יו געט סאו מאטש וויסדאם? זאג איך אים, הער אויס, איך זיץ א גאנצן טאג, כ'האב נישט וואס צו טון, טראכט איך פון שטותים, און עס קומט ארויס די אלע שטותים, דעטס אלל. ווייסט דאך וואס די סאטמארע האלטן, ס'איז נישט דא קיין נואפים ביי אונז אין שטאט. נחמיה וועבערמאן האט נישט געטאטשט קיין פרעמדע מיידלעך, חס ושלום, האט נאר געטאטשט וואס אונז ווייסן מיר, דרײַצן שטיק. נאר וואס? עס איז נישט דא! אוודאי נישט! נחום ראזענבערג דער מניוול זיצט און טראכט א גאנצן טאג פון נבלות איז ער דאס אויסגעקומען. די שאלה איז נאר פארוואס בין איך אויסגעקומען אז נחמיה האט זיך געטאטשט דאס מיידל פארוואס בין איך נישט אויסגעקומען אז זאליק האט זיך געטאטשט? אויב ס'איז סתם מיין פאנטאזיע האב איך געקענט אויסקומען אז זאליק האט זיך געטאטשט. עניוועי, דער עולם האט מיך געקאלט אז זיי זענען טאקע נישט געפארן, ס'איז דא אסאך וואס זענען יא געפארן, זיי האבן זיך מיטגענומען אלעס צו עסן אליין, ברוך השם גייט זיך אויסלערנען, נישט דא קיינער וועם מען קען היינט טראסטן, אפילו ביי זלמן לייב און ביי אהרן טאר מען נישט טרינקען פסח א גלאז וואסער, ביי זיי זיכער נישט, ווייל די גבאים מאכן שוין זיכער אז ס'זאל זיין אלעס טרייף, ווייל ס'מוז גיין די האמפעטע ראמפע. כ'האב יעצט באקומען נאך א טעלעפאן קאל. און ס'איז שוין עמטליך אז ס'איז אין MK מאנטריאל קאושער, די מעשה איז געווען אין מאנטריאל, און ס'איז אין קאוט דע נעזש איז דא א סטאר, א רעסטאראנט, א קעיטערינג וואס ס'הייסט ערני ענד עלי, מען האט אפישעלי יעצט אראפגענומען דעם הכשר ווייל מען האט אים געכאפט מיט זאכן וואס ער האט אליינס געפאקט און געקויפט אוטסייד און ארויפגעשטעלט לעיבלס, סאו. זיי זאגן גראדע אז איינער פון די שותפים איז גאר א לאבאוויטשער שליח אויך, צו עפעס א רבי אין לאבאוויטש, איך ווייס נישט, אבער יעצט ווייס איך, נעם זעכצן אהאלב פיר הונדערט טויזנט און נײַן הונדערט און זעכצן דיסקלעימערס, אבער וואס איז אוט דער איז אוט דער, אלע אידן אין מאנטריאל, טאמער האסטו געקויפט אין דעם סטאר, זאלסטו עס אוועק ווארפן, איך מיין אז מען טאר עס אפילו נישט פארברענען, איך וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל פון נבילות און פון טריפות טאר מען דאך נישט האבן קיין הנאה, און די דין איז דאך אין ביעור חמץ אלא שריפה, און אז דו פארברענסט די טריפות, האסטו דאך הנאה, ווייל ביסט מקיים מצוות תשביתו לויט רבי יהודה'ן. כ'ווייס, איך קען מיך נישט אויס, רבותי, עס איז קען זיין פטפוטי דברים בעלמא. כ'האב נישט יעצט קיין צייט מצמצם צו זיין, מברר צו זיין א זאך. רבותי, דאס איז די נאמען, ערני און עלי. און רבותי, פאלגט וואס מען זאגט. עסטס נישט אין ערגעץ, און בפרט נאך הפסח אינו נאכל, פסח טאר מען אין ערגעץ נישט עסן. יעצט, כ'האב ענק געזאגט היינט. איז שוין נישט קיין מלחמה ווייל יעדער רעדט שוין, מען זאגט נחום ראזענבערג איז א מנוול זאגט יעדער ער איז גארנישט אזא מנוול, מען האט מיך אויך געטאטשט און דעם אויך געטאטשט יעדער רעדט שוין, כ'האב ענק געזאגט אלעס ליעקט ארויס, ס'איז דא יעצט אן אינטערוויו אין לאוער האדסן, עס איז דא איינער וואס ער הייסט מענדל טאוב ער איז איין און צוואַנציק יאר אלט און ער געבט א אינטערוויו אז ער האט געלערנט אין סקווער, מען האט אים נישט געלערנט גארנישט ער האט נישט געהאט קיין עדיוקעישן און ער האט געזען ער וועט אין ערגעץ נישט אנקומען און היינט איז ער א פאראמעדיק. צוריק מיט אלעם, דער עולם וועט רעדן און רעדן רעדן און די גאווערמענט הערט עס ווייל אונז געמער אלעס איבער פאר זיי ווי צוהארגעט מען איז דא, עניוועי ס'גוט האט ער זיך אויך גענומען רעדן. יעצט איז דא נאך א זאך כ'האב ענק געזאגט איך מעג האבן א האטליין ווייל טאמער מאך איך א טעות טוה איך גראד אפאלעדזשייזן איך האב ענק געזאגט אויפן פריעריגן שיעור ס'איז די וואך אבער ס'איז אביסל פריער אז ס'איז געווען די צוויי רעכניץ מיט עה רייכבערג און זיי האבן גענומען א גרויסן הויפט פון די פאליס און זיי האבן אים גענומען אויף זיי און זיי האבן געדינגען א פליגער אין טיטלבארא עירפארט און זענען אריבער געפארן ביז סין סיטי און אויפן וועג האט געפרעגט די סטוארדעס צו דו ווילסט האבן קאפי טי אדער זי געבלינקט מיטן אויג מי האט ער מזנה געווען אלע מזנה געווען מיט איר יעצט כ'האב געהאט א גרויסן טעות אין די גאנצע זאך און איך מוז שוין תשובה טון. דער רעכניץ האט קיינמאל נישט געדינגען דעם פליגער און ער אויך נישט רייכבערג. רעכניץ און רייכבערג זענען געפארן אינאיינעם, די אונער פונעם פליגער איז מיסטער רעכניץ, פארשטייסט אז מען געט טרייפעס אין קאליפארניע איז אפילו דער נעפיו געניסט פון דעם, מולטי מיליאנער און האט אן אייגענעם פליגער און ער האט געדינגען א זונה א פראסטיטוט א פראפעשענעל. זי איז מיטגעפארן מיט זיי. ס'איז נישט דא אויף קיין פרייוועט פליגערס קיין סטוארדעס. זי איז נאר געגאנגען אנגעטון ווי א סטוארדעס. מען זעט אויף די פיקטשער זי איז אנגעטון ווי א סטוארדעס אבער זי איז געווען א פראסטעטוט א פראפעשענעל. סאו דיס וויל קלעריפיי אלל די גארבידזש דעט ווענט אן. שוין, כ'האב ענק געטרייט צו זאגן אלעס וואס מ'דארף וואטשן און וויאזוי. שטייט דארט אין די משנה אז דער מלך האט געזאגט יותר ממה שקריתי לכם כתוב כאן, איז בקיצור רבותי מען זאל האבן א סעיף יום טוב, א הייליגן יום טוב וועט מען עניוועי האבן, א כשר'ן יום טוב וועט מען עניוועי האבן, א סעיף יום טוב דארף מען האבן, זייטס אלע געזונט און מען זאל נזכה לאכול מן הזבחים, מן הפסחים, מן הפסחים און מן הזבחים, במהרה בימינו אמן.